א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח. קודם כל כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער וויכטיגע נייעס, די וואך גייט פרשת שלח, אין שלח שטייט אז ווען זיי זענען אריין געקומען אויף ארץ ישראל האבן זיי געזען אנשי מידות גרויסע הויעכע מענטשן, יעצט וואס איז די פשט פון די גרויסע הויעכע מענטשן, זעהט אויס ארץ ישראל האט אין זיך א כח אז ס'זאל מאכן הויעך און שטארק, אזוי ווערט געברענגט אין יורה דעה אויכעט. אז ס'דא ארץ מגדלת טיפשים, ארץ מגדלת גדולים, די אלע זאכן. יעצט מ'האט איינגעזעצט איינעם אין פתח תקווה, נישט דא אין אמעריקע אין פתח תקווה משוגעים הויז, דארט איז דא א שטאט פתח תקווה, דארט איז דא א רב וואס האט אמאל געלערנט אין וויזשניץ וואס מ'זאגט אויך האט מאלעסטעט סאך אסאך קינדער און איז היינט מורא'דיג שטארק מצליח, איז האט מען איינגעזעצט א איד שטעל דיר פאר ביי די אכציג ווערט אים נאך אזא קישוי אבר אז ער קען בועל זיין זיינס אן אייניקל, הער וואס דא טוט זיך. ביי די אכציג. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, און זיי קומען אלע פאראויס, און דאס אייניקל איז א דרייצן יעריג מיידל, שטעל דיר פאר ווי אונז האלטן. נאכדעם איז דא נאך א שוידערליכע מעשה, אז ס'איז דא דארט ווי אבוחצירא האט געוואוינט אין נתיבות, ביטערער אומגליק געשען, אז א כולל יונגערמאן האט מאלעסטעד א מיידל, וואס די פאליס זאגן ס'איז זיין טאכטער, און די פאליס זאגן אז אלע שמוץ וואס איז דא אין בוק, אלע אישומים וואס מען קען אים מאשים זיין האט ער געטון, און ער טוט עס שוין יארן, יעצט האט זי זיך מיישב געווען א כפרה אויף אלעם, זי גייט צו די פאליס, ס'איז זיין טאכטער און זי האט אים איינגעזעצט, שרייט ער צום שופט, ווי קען דאס זיין איך האב געטון אזא עבירה, איך בין דאך א בן תורה, איך לערן דאך א גאנצן טאג תורה.
הערטס הערטס דאס לצנות, אים איז זיין אים געבן ער זאל קענען לערנען אסאך יארן אין כולל אין די תפיסה, און נאכדעם איז דא נאך איינס אין בני ברק איז געווען א מעשה יעצט אז צען אהאלב יאר צוריק האט איינער מאלעסטעט א קינד און דערווייל האט ער זיך באהאלטן אביסל און אביסל איז ער געגאנגען פאר טערעפי און יעצט איז ארויסגעקומען די גאנצע מעשה און ער האט געטענה'ט אז מ'זאל אים האנדלען מיט רחמנות ווייל מ'האט דאך אים אויך מאלעסטעט, דאס הייסט דאס האט מען דאך געטון דא, עניוועי ער האט באקומען א יאר תפיסה פלאס

ס'איז נאר א דזשאוק. איז אווירא דארץ ישראל מחכים ס'גייט גוט דא האלט זיך יעדער די הענט ביי זיך ווייל פאר תפיסה האט יעדער מורא עניוועי דאס איז נאר די היילייטס וואס ס'גייט פאר. כ'האב געוואלט פרעגן די רבנים צו זיי האבן נישט קיין חשק נאכאמאל צו לייגן א חרם. די שאלה איז ווער אויף וועם, איך אויף ענק צו עטץ אויף מיר. כ'וויל רעדן יעצט וועגן א זאך וואס ס'שוועבט אויף כלל ישראל, ס און ס'איז אזא מורא'דיגע פראבלעם אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. באמת, אנגעהויבן האט זיך די גאנצע זאך מיט א מחילה, מיט א תחת. ס'האט זיך אנגעהויבן אז מ'האט אריינגעשיקט קינדער אין חדר און מיידלעך אין סקול, און מ'האט גענומען שטופן זיך אין די אלע קינדער. כ'האב יארן געבעטן דעם עולם, טוטס מיר א טובה, הערטס אויף די חזירישע ארבעט. שפארט צו אלע מקוואות, דער עולם האט נישט געהאלטן אן גארנישט, ווייל ווי האט דער בעלזער רב געזאגט, דער נחום ראזנבערג האט עפעס א פאל? ער איז דאך א גארנישט, איך בין טאקע א גארנישט, אבער איך האב גערעדט פארן כלל ישראל'ס וועגן, עניוועי, איז למעשה אונז האמיר געמוזט ארויס גיין צו די רעגירונג, אונז האמיר געמוזט זיי פארציילן וואס ס'גייט פאר, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף האט מען עס געקענט באצוימען, מסתמא אויף. עיטי אדער ניינטי פערסענט. און דער עולם האט אויסגעגעבן ביטערליכע געלטער אז מען זאל ראטעווען ברוך מרדכי'ן ער זאל זיך קענען דרייען מיט די ערווה אינדרויסן און נאך אפאר אזאלעכע חזירים. ס'איז אונז גענוג ביטער אבער איך האב אלץ געבעטן. כ'האב פינף יאר געשריבן בריוון פאר רבנים. פינף יאר. דארט איז געשטאנען, רבנים טייערע, נעמטס ענק צוזאם, אבער נישט וועט זיין א גרויסע סכנה, ווייל אונז קען מען דאס נישט צוקוקן, און דער סוף וועט די גאווערמענט וועט זיך אריינמישן אין אונזער חינוך, און ס'וועט אונז באגראבן דעם חינוך. נו, יעדער האט זיך אויסגעלאכט, אונז האמיר געטון וואס אונז האמיר געדארפט. נאכדעם איז געווארן נאך א פראבלעם, אז די קינדער האט מען ארויסגעווארפן אין די גאס, אזוי ווי א ציטראן, א לעמאן, מען קוועטשט עס אויס, עס איז שוין אויסגעקוועטשט, טראו איט אין די גארביטש, אזוי האט מען ארויסגעווארפן אונזערע קינדער, און יעדער ראש ישיבה האט געטון וואס ער האט געוואלט, נאובאדי ריעלי קעירט, יעדער מנהל האט געטון וואס ער האט געוואלט, משה הערש קליין האט גענומען א קינד און אים אויפגעשאקלט אזוי אז דאס קינד איז געווען טראמעטייזד, און מען האט זיך געזאגט, איך וויל אייך זאגן, די ווידיאו האט מען אריינגעלייגט, איך נעם צען דיסקלעימערס, אבער מען האט עס אריינגעלייגט אום שבת קודש. ווייל ס'איז געווען אן ענין פון פיקוח נפש, זיי האבן מיך געפרעגט, זיי האבן געזאגט זיי קענען עס אריינלייגן נאר שבת, זאג איך אום שבת שחל בו יום כיפור קענסטו עס רואיג אריינלייגן, ווייל דאס מוז ארויסקומען. עטס האטס נישט געוואלט הערן, עטס האטס געהאט טויבע אויערן. טאמער איז איינער א לעקער פון די הנהלה האט ער דאך געמוזט מאכן א שווייג. טאמער איינער איז נישט קיין לעקער האט מען אים געגעבן א קאפ ארויס. וואס האט מען געטון מיט מיר? שטעל דיך פאר איך בין געווען א מעמבער אלע יארן געצאלט מעמבערשיפ אין סאטמאר אלע יארן נישט פארפעלט א יאר ווייל כ'האב געוואוסט ס'וועט קומען אמאל א צייט כ'וועל דארפן שטארבן וועט מען מיך דארפן באגראבן כ'האב נישט געוואלט ליגן אויף די פלאר כ'האב נישט געוואלט איבערלאזן א בורדן פאר מיינע קינדער צו פאר מיינע אייניקלעך כ'האב געזאגט נאו וועי איך באצאל קומען אן דא די פאר מחוצפים יצחק שטערן מיט נאך אפאר משוגעים עלפערט און נאך אפאר בהמות זיי האבן מיך ארויסגעווארפן, טאמער האבן זיי געזען אז ס'וועט נישט ארבעטן האבן זיי זיך צוגענומען נאך לג לג רבנים און ס'איז צוגעקומען נאך לח לח רבנים, אנשטאטס מען זאל נעמען די געלטער וואס די גאווערמענט געט די ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס אז מען זאל מאכן פון די קינדער טו טעיק אוט די בעסט אוו דעם האט מען דאס נישט געטון.

מ'האט באקומען עפעס קלאוס צו א מיליאן דאלער מ'זאל העלפן פאר די צובראכענע קינדער, פרעג איך אים וואו די געלט, זאגט ער ס'דא איינער בעק, משה בעק, איך קען נישט א מענטש משה בעק וואס ער טוט פאר קינדער, יא ער איז געגאנגען עפעס אין א ישיבה ער געזאגט א דרשה און דערווייל מ'איז געזעסן פסח פערציג פופציג קאפל זענען געזעסן אויף די מיליאן דאלער און ס'האט געהייסן אז מ'מאכט ארעינדזשמענטס פאר קינדער, מאכט דו נישט קיין ארעינדזשמענטס, ספענד די מאני לייק יו סופאוז טו, עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג די גאנצע השתלשלות וויאזוי ס'האט זיך געדרייט, איך געב ארויס א גאנצן בוק אויף דעם בלי נדר און פארטיג. נאכדעם האב איך אים געזאגט די גאנצע צייט אז אונז האמיר א גרויסע קאמפעטישן, דער אייבישטער כביכול האט א מורא'דיגע קאמפעטישן, אלע מוסדות החינוך האבן א גרויסן קאמפעטישן פון אסאך לינקע חברה, ס'דא. פוטסטעפס, א באקאנטע ארגענעזעישאן וואס זיי טראגן אראפ אלע אונזערע קינדער פון וועג. ס'דא עפעס א ליובאוויטשער האט זיך גע'שמד'ט. איך וויל אים נישט ארויפלייגן אפילו. ער האט מיך געטראפן חול המועד סוכות און ער מאכט א גאנצע דאס, ער גייט מיט לולב און אתרוג און ער מאכט א גאנצן דאס, נישט די יאר, מיך געטראפן כ'מיין א יאר צוויי דריי צוריק, עניוועי. חתונה געהאט מיט א גויטע, ער לאכט פון די תורה, ער רעדט סתם כל דבר אסור. האב איך אים געפרעגט, וויאזוי ביסטו אזוי געווארן? זאגט ער, ווייל ער האט נישט געהאט קיין חינוך, מען האט אים גארנישט געלערנט. וויי וויי דזשעיקאבסאן איז ביזי צו זאגן אז אידן האבן נישט קיין פראבלעם מיט אמונה, זיי האבן נישט קיין מורא וועגן שאלות, וועגן קשיות. אונז האבן מיר נישט קיין מורא? באט איי וואנט טעל יו סאמטינג, וויר נאט טיטשינג דעט טו אווער טשילדרען, דאס איז דער חורבן. קינד פרעגט א קשיא, א פראסק, ביי וועבערמאן'ס וויקטעם נעבעך האט געפרעגט פארוואס מוז די אויבערשטע באטען זיין צוגעקנעפעלט, בקיצור האט מען געזאגט דאס איז א פראבלעם טשילד זי מוז גיין צו וועבערמאן, דארט האט זי זיך אויסגעלערנט אז נישט נאר די אויבערשטע באטען מוז נישט זיין צוגעקנעפעלט נאר די גאנצע אונטערהויזן מעגן זיין אויסגעטוהן און דאס קלייד מעג זיין ארויפגעשלעפט, ס'איז געווען דארט בעילות אסורות. און נישט נאר מיט אים, מיט איר, נאר מיט אנדערע צען אויך וואס אונז ווייס מיר, פערצן וואס אונז ווייס מיר, סאו בקיצור, ווי מעסד אפ ווי לאוזד אפ עווריטינג, אונז האמיר געמיינט אז יעדער קען צו חינוך, נתן יוסף מייזעלס האט זיך אריינגעשטופט צום רעבן, א קלוגער אינגל איז ער געווען, האט ער איבער גענומען, האט ארויסגעשריבן משה יוזעפאוויטש, נישט משה יוזעפאוויטש האט געמעגט זיין אין חינוך נישט ר' נתן יוסף האט געמעגט זיין אין חינוך. ס'איז אלץ געווען אזוי ווייסטו, ס'איז געפארן גוט, מ'האט נישט געכאפט דעם חרבן וואס ס'קומט ארויס, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, דו ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אזוי. ווען א מענטש שיסט א פייל, יעדע מילימעטער וואס ס'רוקט דא דעם בויגן, אין פופציג פיס אוועק, קען עס אוועק גיין אום צען פופצען פיס, איז דאס האמיר אונז נישט געוואטשט, מ'האמיר גע'סלח'עט און גע'סלח'עט און ווער ס'האט זיך געקענט אריינרוקן צום רעבן און מיט פאוער האט געקענט טוהן וואס ער האט געוואלט, און דאס איז געווען אן אומגליק די גאנצע זאך. שפעטער אז דער רבי איז אוועק און די דורות האבן אנגעהויבן צו וואקסן, קיין עין הרע, סיגעטער האט אמאל געזאגט פאר ר' שלמה יעקב זילבער זכרונו לברכה, האט אים געזאגט איך ווייס נישט וואס דער עולם איז בלויז געשאפן, איך ווייס נישט, דער פעטער איז אוועק איז געווען איך ווייס צען טויזענט קינדער, היינט איז דא פינף און צוואנציג טויזענט. ער כאפט נישט, דאס אז ס'איז דא קינדער מיינט נישט אז ס'איז דא א חינוך, דאס האט די חיה נישט געכאפט, די חיה רעה האט זיך פוער פיו געווען אז ביז ווילאנג די רעבעצן איז דא טויג אים נישט, און אהרן דער שייגעץ האט געזאגט אז ביז ווילאנג די רעבעצן האט נישט קיין נגע איד אויף אושען פארקוועי וועט ער נישט זיין צופרידן, וועל וואטס גאוינג אן היער? ווי בכלל געקומען אז מ'האט גענומען אהרן'ן צו אפילו דעם סיגעטער ער זאל זיין רעבע און ער זאל אויך זיין אין חינוך מ'האט זיך געקענט נעמען זאל זיין רעבע זיי זענען א יורש פונעם פעטער פיין אבער די מוסדות האט מען געדארפט וואטשען ריר נישט אן די מוסדות נאובאדי קעירד די זעלבע מיט די ליטווישע די עף בי איי איז זייער שטארק אריין יעצט אין דעם ווייל איך האב זיי געקוועטשט צו דעם מ'זאל ארויסקומען ווער ס'האט אין לאנג ביעטש געהארגעט דעם בחור יעצט האלטן זיי דארטן אז ס'איז דא א חשד אויף איינע פון צוויי ראש הישיבות, אזוי האלט עס יעצט, ס'וועט ארויסקומען, זארג דיך נישט, וואס זיי מאכן זייער ארבעט, איז דאס איז וואס דא גייט פאר, וויאזוי האט מען דאס געקענט פארשווייגן אלע יארן, וויאזוי האט מען געקענט פארשטילן אלע זאכן וואס איז פארגעגאנגען, עניוועי, לאמיר יעצט גיין א טריט ווייטער, איז דא איינער מאסטער? מוסר, דער געט אבאכט אז ס'זאל זיין א חינוך, אבער ער איז גאנצן פארדרייט, ער וויל מ'זאל לערנען מער ענגליש ווי אידיש, ער שרייט אז הערץ פרענקל אין מיידל סקול האט אויך אזוי איינגעפירט אז מ'לערנט אינדערפרי ענגליש, ס'איז נישט די אלע זאכן נישט קיין חילוק, דאס איז געווען אונז זעמיר געפארן אויף א צובראכענע הייוועי יארן יארן יארן, קיינער האט נישט געוואטשט צו פאררעכטן, איך האב אייביג געזאגט פאר די רבנים אז זיי זאלן נישט טון דאס, זיי ווייסן איך האב גערעדט מיט זיי, איך האב פינף יאר געשריבן בריוון פאר איך בין ארויס מיט א האטליין האב איך געשריבן פינף יאר בריוון און זיי האבן געוויסט איך בין גערעכט ביז א רב קאלט אפ דו ווייסט נאך נישט אלעס אונז ווייס מיר אסאך מער פון דיר אזוי האט ער געזאגט אונז ווייס מיר אסאך מער פון דיר איך האב ביי אונז אין שול איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום איז דא א איד איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ס'איז נישט אינטערעסאנט זיין נאמען ער ארבעט פאר די פאסט אפיס ער איז אויכעט א מעדיק פאר די גאווערמענט ער איז זייער זייער א געלערנטער מענטש. איז איינמאל אין בית מדרש און מ'האט גערעדט, ס'איז געווען יעצט א סועסייד פון א דרײַ און צוואַנציק יעריגן אין באבובער טוילעט, בקיצור האט מען גערעדט וועגן דעם ביי אונז אין בית מדרש, זאגט איינער נחום ראזנבערג האט עס געזאגט אויף זיין האטליין, נעמט זיך יענער לאכן, ער זאגט נחום ראזנבערג האט געזאגט אויפן האטליין, זאגט ער נחום ראזנבערג ווייסט נאך גארנישט וואטס גאואינג אן, פרעגט אים יענער פארוואס, זאגט ער ווייל איך דאוון אין ביקסאד. אין די וואכן ווייל ער מוז מאכן די ערשטע ראונד מוז ער שוין זיין אכטע ביי די ארבעט דאוונט ער אין ביקסאד זאגט ער און דאס דאס איז מענדי'ס מנין דאס איז די מנין וואס קוים מען טוט זיך נישט אן א סיעט בעלט ביים דאווענען פאלט מען אראפ אזוי שנעל מוז מען דאווענען זאגט ער איי היער דיס עווערי דעי פראם מענדי. און נאך א סועסייד און נאך א סועסייד, און ס'זעהט זיך אויס אז מענדי געבט מיר אויך נישט איבער אלעס, ווייל ער האט אויך מורא פאר די קאמיוניטי, סאו ער געבט מיר איבער ערגעץ וואס איז געשעהן אין וועסטשעסטער צו אין פיקסקיל, אבער פון דא אין די קאמיוניטי רעדט ער נישט, למשל דאס וואס איז געשעהן אין די באבובער טוילעט האט ער מיר נישט איבערגעגעבן, דאס האט מיר איבערגעגעבן איינער. וואס ער איז שוין די סעקאנד אין קאמענד, וואס ער איז שוין נישט דער באלעבאס אליינס אויף חסד של אמת. אט דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט, ס'איז נישט דא קיין אינפאסטראקטשער פאר די גאנצע זאך. יעצט דארף מען יעצט אריינגיין און זעהן, קען מען נאך היינט עפעס טוהן צו נישט? מ'האט אנגערייצט די גאווערמענט אז מ'לערנט גארנישט, איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט ליב"ה? ליב"ה מיינט מען זאל לערנען וועלט זאכן, מעט, סייענס, אין ארץ ישראל האבן זיי גראד דורכגעפירט דאס געזעץ, ווייל אונז האמיר געטענה'ט צו זיי אז ווען מ'וואלט געהאט א סעקיור סיסטעם אז מ'זאל נישט קענען ארויסווארפן א בחור אדער א יונגל אדער א מיידל אין די גאס דארף מען נישט קיין ליב"ה. מ'ווייסט זיכער אז ביז אַכצן וועט ער האבן א ישיבה אבער. איך בין אליינס געווען אין ארץ ישראל און איך האב אפגעקאלט דעם גאווערנער'ס אפיס און איך האב געזאגט אז די קינדער פון זעקס און זיבן און אכט ווארפט מען שוין ארויס האט ער געזאגט איי וואנט יו טו פראוו איט טו מי, סאו זאג איך נעם א קאר פאר ארום אין עני דזשואיש קאמיוניטי, ווילימסבורג, בארא פארק, פלעטבוש, וואו דו ווילסט, און גיי צו צו א מיינער און פרעג אים וויי אר יו אין די סטריט, און ער האט עס געטון, און ער האט מיך אפגעקאלט ביז ארץ ישראל, ער האט געזאגט יו אר רייט, זענען צוגעגאנגען צו דריי מ מ יונגלעך, איך ווייס, און זיי האבן געפרעגט וויי אר יו אין די סטריט, האבן זיי גענפערט ביקאוז ווי ווער קיקט אוט אוו סקול. פרעגט מען איינעם וויי ווער יו קיקד אוט? האט ער געזאגט ביקאוז מיי פאדער טרימס היז ביערד. מער האט ער שוין נישט געברויכט, ער איז שוין נישט געגאנגען צום צווייטן און צום דריטן פרעגן פארוואס מען האט דיך ארויסגעווארפן, מ'האט נאר געזען ממש מען דרייט זיך אין די גאס. האב איך געזאגט די סארט פראסטעטוטס זענען יעצט אלט זיבן אכט ווען זיי זענען עלף צוועלף גייען זיי גיין פאר פראסטעטושן ביקאוז דעי העוו נאו עדיוקעישן. אונז זעמער אזוי ווי אין די פארט ווארלד קאנטרי, האט מען געמאכט א ספעשל טעלעפאן אז מען ווארפט ארויס א בחור זאל ער קאלן, כ'האב עס עדווערטייזט אויף מיין האטליין, ס'איז געווען צוויי נאמבערס איינס אין אלבעני און איינס דא אין ניו יארק, טאמער האסטו נישט קיין געלט צו קאלן אויף אלבעני, ס'איז אנבעליוועבל וואס מען האט דא געטון, די אביוז, און די גאווערמענט האט אנגעהויבן צו זעהן אז זייערע ביליאנס אוו דאלערס גייט אריין פאר גארביטש. כ'האב זיי פארציילט, ס'איז דא א מעשה, ס'איז געווען אן אונגערישער פרץ אין אונגערן, און ס'איז געווען א ראמענישער פרץ אין ראמעניע. בקיצור, איינמאל קומט דער ראמענישער פרץ וויזיטן דעם אונגערישן, ער זעט ער וואוינט אין א זעקס שטאקידיג הויז, פרעגט ער אים, ביסט דאך א קאמוניסט, פון וואו האסטו געלט? זאגט ער, געלט? אה, זעסט, דארט האט געדארפט זיין א סיקס לעין הייוועי, און ס'איז נאר דא טרי לעינס, ווייל די העלפט פון די סחורה פון די טרי לעינס, די אנדערע העלפט פון די סחורה האב איך מיר מיט דעם געבויט מיין הויז. שפעטער א האלב יאר קומט דער אונגערישער וויזיטן דעם ראמענישן, זעט ער ער וואוינט אין א פופצן שטאקיגדיגן הויז, פרעגט ער אים ביסט דאך א קאמוניסט וויאזוי האסטו אזא שיין הויז? זאגט ער, זעסט דארטן די בריק וואס ס'פארט אריבער פון די זייט דאנע צו די אנדערע זייט דאנא? זאגט ער, ניין איך זעה נישט קיין בריק. זאגט ער, אבער א פנים דארט איז געווען אין פלאן צו מאכן א בריק און דאס איז מיין הויז. האב איך זיי געזאגט יעדע ראש ישיבה גנב'עט ביי ענק מיליאנען, יור דואינג סאטש א גוד דזשאב, מען געט פאר קראנקע קינדער, מען געט פאר אלעמען, יור דואינג די בעסט דזשאב, באט עווריטינג איז ביאינג סטאלן אוועי ביי די ראש ישיבות. הקיצור, זיי האבן עס אנגעהויבן צו הערן, ס'האט נישט געדוירט צופיל צייט, און יעצט ווען עטץ האטס געזען, און איך האב יעדן געווארנט, איך האב כתבים, איך האב יעדע זאך געשריבן פאר רבנים, יעצט ווען עטץ האטס געזען אז ס'טוט זיך אזא זאך, ערשטע זאך וואס מען דארף טון איז, מען דארף נעמען. און מען דארף טרייען צו מאכן קארעקשענס למחצה לשליש ולרביע, האבן זיי געהאט א חשבון אז אזוי ווי נאר משה דוד נידערמאן קען רעדן מיט די ניו יארק טיימס איז במילא דארף מען זיך פון אונז נישט זארגן, איך דארף נישט דעם ניו יארק טיימס, דא איז דא א גניבה, מען האט געגעבן געלט פאר קראנקע קינדער און מען האט אלעס גע'גנב'עט, מען האט געגעבן געלט פאר שוואכע קינדער און מען האט אלעס גע'גנב'עט, איך דארף נישט גיין צום ניו יארק טיימס, גראדע קען איך רעדן צום ניו יארק טיימס אויכעט ווייל ווען ס'איז געווען. די מלחמה וועגן טשיילד פראטעקשאן, טשיילד אביוז, בין איך צוגעקומען צו סי ען ען, צו וועמען דו ווילסט בין איך צוגעקומען, און איך בין נישט צוגעקומען צו זיי, זיי זענען געקומען ביז אהער מיך זוכן, און זיי האבן געוואלט מיט מיר רעדן. זאלסטו וויסן ווען דו האסט א זאך, ווען דו האסט א געוויסע זאך וואס עווריבאדי וואנטס טו היער עבאוט איט, קומט מען צו דיר. און דאס האט געמאכט אז די גוים זאלן אויכעט פאררעכטן אלעס, דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, אין די טוירד ווארלד קאנטריס מען האט גענומען קינדער, מען האט זיי גערעיפט, מען האט, די יו ען האט באצאלט געלט, מען האט זיי איינגערעדט אז די קינדער זענען סעיף, זענען געווען גערעיפט, ס'איז געווען צוועלף יעריגע מיידלעך, דרייצן יעריגע מיידלעך האבן געגעבן בירט אין די וועלדער, מען האט נישט געקענט אפילו נעמען, זיי האבן נישט געוואלט מען זאל וויסן, מען האט נישט געקענט נעמען אפילו א געהעריגע האספיטעל ווייל זיי, מען האט זיי אלע אויסגעהארגעט אין די וועלדער, יעצט ווייסט וואס גייט. פאר יעצט? דאס האט דאך געמאכט א וועלטס מאוומענט, קיינער האט נישט געוואלט רעדן, איך האב געזאגט יעדן, איך האב נישט וואס צו פארלירן, איך האב זיי געזאגט מיינע טענענטס הייסן מעקארטער אדער מעקילעגרעגער, ווייל טאמער הייסט ער בראון נעם איך אים נישט אריין ווייל ס'איז א ספק ער איז א איד, און איך וויל נישט האבן קיין איד אויף מיין פראפערטי, נישט ווייל איך בין אן אנטיסעמיט, נאר אז איך זאל אים שיקן א. עוויקשן נאוטיס בין איך א הולך בערכאות האב איך די חלילה די קללה פון א מרים יד בתורת משה איי אין ווילימסבורג איז עס א היתר גמור און אלע רעבעס האבן אזוי אנגעהויבן נישט אלע נאר רוב ניין דעטס יור פראבלעם איך בין א מאמין בהשם עניוועי און נאכדעם איז דא נאך א זאך פארוואס איך נעם נישט קיין איד ווייל ס'וועט קומען ראש השנה וועט ער זאגן אוי רבונו של עולם איך וויל האבן נאך א בעיבי אבער איך קען נישט ווייל נחום ראזענבערג האלט אין איין רעיזן די רענט. יעדע צוויי יאר? נו, איז במילא דארף איך נישט אז ער זאל מיך מזכיר זיין לטובה ראש השנה, איי דאנט ניד איט. ס'איז געווען א מעשה אזוי, א איד האט געזעסן און געפרעסן אין ארץ ישראל אויף זיין ברודער'ס חשבון, זיין ברודער האט געארבעט אין חוץ לארץ, ער האט אים געשיקט א טשעק יעדן חודש, איינמאל האט די טשעק פארשפעטיגט, גייט ער צו די כותל מערבי און ער איז אים מזכיר לטובה, ער זאגט יימח שמו מיין ברודער, וואס ער ווייסט דען נישט אז איך ברויך געלט, וואס האט ער נישט געשיקט דעם טשעק? צוויי טאג שפעטער איז עס אנגעקומען. ער האט יא געשיקט נאר די פאסט האט געהאט א דילעי. שרייבט ער צוריק פארן ברודער, דו ווייסט כ'האב דיך מזכיר געווען לטובה ביי די כותל מערבי. שטייסט? לאז אפ די אלע זאכן, איך האב נישט געוואלט אז מען זאל מיך מזכיר זיין לטובה, נעם איך נישט אריין קיין איד, נאר א גוי. דעטס איט. למעשה איז, איך האב זיי אייביג געזאגט אז עטס טוטס פאלש מיט דעם וואס עטס גנב'טס און עטס געטס נישט פארן איד גארנישט און דער עולם איז זייער נאאיוו און סטופיד קיינער ווייסט נישט און עווענטשעלי איטס גאנע בויל דאון אז עטס וועטס עס נישט קענען באהאלטן יעצט למשל שעלדן סילווער גייט זיצן דוב הייקינד האט געדארפט גיין זיצן ס'איז געווען א מארלאנד קאמישן דאס איז אויך געווען ווייל איך האב געשריגן צום גאווערנער ווי איז די געלט עניוועי, זיי האבן געהאט גענוג פאוער און מען האט געוואוט אז ס'איז נישט דא מער און מען גייט נישט מער אינוועסטיגעיטן. אבער למעשה האבן זיי געגעבן דוב א זעהר א שטארקע מעסעדזש, ער קען נישט לויפן נאכאמאל ווען נישט גייען זיי אים אויסטוען נאקעט. די אייגענע פארטיי האט אים דאס געגעבן און וואס מיינט עטס פלוצלינג איז ער געווארן אז ער וויל שוין נישט לויפן? ער איז געווען איינער פון די מאוסט סוקסעספולעסט פאליטישאנס ביי אידן, ער האט געוואוסט וויאזוי צו טון און וויאזוי צו מאכן און וויאזוי צו דרייען, הי נאוס וויי הי איז אוט. ברענער איז אויך נישט מיינע ביזנעס. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. דא האמיר אונז דא א גאנצע זאך ווי מ'האט בא'גנב'עט געלט פון די גאווערמענט, מ'האט נישט געגעבן פאר די קינדער גארנישט, און איך אליינס האב צענדליגע מאל געפרעגט די גאווערמענט, די רייט פיפל, כ'האב געוואלט, כ'האב געוואלט וויסן, יעצט האמיר אזויפיל קריפלס, קאליעקעס, יעצט האמיר אזויפיל קינדער וואס זענען נישט פאנקשענעל געהעריג, יעצט האמיר קינדער וואס זענען אן דע בארדערליין פאנקשענעל, מען קען ארויסברענגען פון זיי גוטס, מען קען נישט ארויסברענגען גוטס, עט די ענד אף דע דעי, עט די ענד אף דע דעי, אר יו גיווינג מאני פאר אלל דיס? יעס! ווער איז די ספעשל עדיוקעישן? איך וויל קענען די ספעשל סקולס, איך וויל זיי זעהן! און זיי האבן איינגערעדט פאר די גאווערמענט, כ'האב אליין געהערט ווי איינער האט געזאגט א פאליטישן, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל איך וועל אנהייבן צו זאגן נעמען גייט זיין קעיאס, האט געזאגט ליסן, אונז האמיר א חובות הלבבות און א ראשית חכמה ווי טעיק קעיר אף אלל אף אווער פראבלעמס. אונז קענמיר אפילו מענטלי דיסטורבט קינדער האלטן אין די ראמען מיט דעם וואס דאס איז דאך א ליגנט וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. נו אקעי, ס'האט גוט געארבעט, נאו פראבלעם. יעצט איז געקומען א סטענדסטיל צו די אלע זאכן. נאמבער וואן, צו זיין היינט א עדיוקעיטער אדער א טיטשער פאר א קראנק קינד מוזטו גיין אכט יאר אין קאלעדזש. אכט יאר, דו מוזסט באקומען א בעטשלערס און נאכדעם מוזטו גיין אויף ספעשל עד. און דאס איז זייער גוט ווייל ס'ארבעט זיך אויס, קודם כל דא זייער אסאך אינגעלייט און אסאך מיידלעך און אסאך פרויען וואס האבן פרנסה פון דעם, כ'האב געשיקט איינע פון מיינע טעכטער אויך זאל גיין, ס'קאסט אפאר טאלער, נעווערדעלעס ס'איז א פאך וואס מ'צאלט טאפ דאלער, דער'ס נאטינג ראנג וויט דעט. און למעשה האט זיך די גאווערמענט אנגעהויבן צו כאפן און זיי לאזן נישט מער מ'זאל זיי מער בא'גנב'ען אין בלינד. נאכדעם האט זיך אנגעהויבן נאך א מעשה, מען ווארפט ארויס די קינדער, אויף דעם איז דא זייער א גרויסע דרוק געווען, איך האב אויכעט געהאלטן אז מען דארף לערנען, איך האב נאר געהאלטן אז מען דארף לערנען כאטש א שעה צו צוויי א טאג, און לערנען מעטס, סייענס און אביסל ענגליש, געקומען דער מאסטער,, ער האט געהאלטן אז מען דארף. אלעס לערנען, מען דארף לערנען ענגליש פאר אידיש, אקעי, אין דעם האמער אונז נישט מיטגעהאלטן. ער האט נישט באקומען זיין וועג ווייל שמחה פעלדער איז געווען עפעס אזא נס אז מען האט צוגעשטעלט די לעצטע מינוט, אבער ס'מיינט גארנישט, ווי דו ווייסט אז יעדע יאר גייט עס נאכאמאל פאר וואוטס, און ס'וועט גיין און גיין ביז מען וועט עס דורכשטופן, און פעלדער גייט יעצט פארלירן אויכעט ווייל זיי גייען אים ארויספושן, ער האט געמאכט א איראנישע דזשאב, אבער ער איז פינישט, הי איז פינישט פאר גוד ענד פאר עווער ענד פאר אלוועיס. שוין, ער וועט עס נישט מאכן נאכאמאל, ווארט שוין צו. און אפילו יא וועט ער זיך נישט טרויען מער צו מאכן אזא ביל. אבער דאס איז אויך נישט וויכטיג, ס'איז אן אישו אפארט. יעצט אין די צייט וואס כ'האב מיך דא געשלאגן פאר סעקשועל אביוז בין איך געווען עטליכע מאל אין לונדון, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך בין געוען איבעראל, איך בין געוען אין אנטווערפן, איך האב זיך געטראפן מיט די רייט פיפל, און ברוך השם האט אלעס דורכגעשטיפט. יעצט, אין לאנדאן, אין ארץ ישראל, און אין אנטווערפן האט מען אקעיד אז מען מוז לערנען ליבע. עס הייסט ליבע, מען מוז לערנען ענגלישע זאכן. ליבע הייסט ליבע, עס איז נישט לאוו. עס איז ליבע, עס האט עפעס ראשי תיבות וואס עס איז נישט וויכטיג וואס דאס איז. אין ארץ ישראל איז עס דורך זייער אסאך טאטעס, איי וואז סורפרייזד, איך זאל דיר זאגן זיבעציג פראצענט פון די עלטערן וואס זיי שיקן די קינדער אין חדר זענען געווען דערפאר אז מען זאל עס לערנען. ווי שטייט אז א קינד מוז זיין א דאמבעל? און נאך א זאך, טאמער האט ער נישט למשל די גאנצע צייט חשק צו לערנען די גמרא מיט די זאכן מיט שולחן ערוך, האלט ער זיך כאטש ביזי מיט מער, ס'איז דא דא אסאך אזאלעכע ישיבות, ס'איז דא אסאך אזאלעכע ישיבות דא וואס זיי לערנען געהעריג, אן ענגלישע קוריקולום, א היי סקול קוריקולום, מען גייט דורך רידזשענס, ס'איז אסאך מיידל סקולס וואס גייען דורך רידזשענס, סאטמאר צו הייליג גייען זיי נישט דורך, אבער ס'איז דערס נאטינג ראנג אז מען זאל דורך גיין רידזשענס, מען געבט די טעסט אין די ישיבה אין די סקול, מען געבט עס נישט ערגעץ אויף אן אנדער פלאץ, נאר גארנישט, אזוי איז עס. איז למעשה אין אמעריקע האלט מען נאך אינמיטן? פעלדער האט עס פארדרייט אבער ס'איז אדורכגעגאנגען. יעצט איז אבער דא נאך א זאך וואס דאס איז זייער וויכטיג דער עולם זאל וויסן, אזוי ווי כ'האב ענק כסדר געזאגט פאראויס, איינער קומט צו מיר צו די וואך, געמאכט א שמחה ברוך השם כ'האב אויפגערופן אן אייניקל קומט ער צו און ער זאגט מיר, ער איז אין חינוך, ער זאגט מיר כ'וויל דיר עפעס זאגן, ווייסט צען יאר צוריק ווען דו האסט אנגעהויבן דיין האטליין האבן אונז אלע געמיינט דעט חס ושלום יו לאסט יור מיינד, אדער האבן זיי געזאגט דו זוכסט אזוי צו זען עס זאל זיין מפורסם, אז דו פארקויפסט באלאני פארן עולם. גערעדט דעמאלטס וועגן סעקשועל אביוז, דו האסט גערעדט דעמאלטס וועגן ארויסווארפן בחורים, דו האסט גערעדט דעמאלטס וועגן נישט לערנען קיין לימודי חול, דו האסט דאס אלעס גערעדט. און דו האסט אויך גערעדט, איך געדענק עס נאך זאגט ער, איך געדענק פון דיינע אנפאנג דרשות, דו האסט גערעדט פון דראגס, DRUGS, דעמאלטס האב איך אליינס דיך אויפגעהערט צו הערן. סתם א משוגענער. איז דען דא דראגס ביי אונז? איי דידנט בעליוו איט. נאכדעם זאגט ער, מענטשן האבן אים געזאגט אז איך רעד צו די זאך, איך האב זיי געזאגט, אין די ישיבות ווערט פארקויפט א טאבלעט, א פיל, וואס הייסט אקסיקאנטן, און דאס האט בערך, איך ווייס, ס'איז דא אסאך סטרענטס, ס'איז דא אַכציק מיליגרעם, דו נעמסט דאס, יור פינישד, נעמסט צוויי אזעלכע ביסטו פינישד. איך רעד דאך, האב אנגעהויבן צו הערן א נייע זאך, אז דראגס מיינט נישט עפעס א זאך וואס דער שווארצער פארקויפט עפעס אויף א קארנער און דו מוזט דארט אנקומען עלעף ביינאכט מיט א בינטל געלט, עס קען זיין דיין אייגענע טאטן צו מאמעס דראגס, זאג איך אים, האסט נאך נישט גענוג לאנג אויסגעהערט ווייל איך האב דאס אלעס באטאנט, און איך האלט אז מען דארף נאך היינט לערנען אין די ישיבה וועגן דראגס און איך פייט פאר דעם, וועסט זען, עס וועט קומען יעצט א נייע געזעץ אז יעדע סקול מוז האבן א ספעשעליסט וואס ער זאל לערנען מיט די קינדער דראגס, עס איינמאל א וואך, צו צוויי מאל א וואך, צו דריי מאל א וואך, ער וועט ארויסנעמען אלע פילס וואס איז דא נישט אין ריאליטי, ער וועט ארויסנעמען, עס וועט זיין סעמפלס, און ער גייט אויסלערנען וויאזוי אז מ'מישט דאס און דאס ווערט מען היי, איז דא די אלע אלטע סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מארמארישע חברה וואס זאגן ניין מ'טאר נישט ווייל דו'סט זיי אויסלערנען, בהמה וואס דו ביסט, איך דארף זיי לערנען? איך דארף לערנען דעם וואס ער ווייסט נאך נישט וואס ער דארף וואטשן פון דעם. אז היינט איז קענעביס איז מותר לכתחילה און אז איינער קומט אריין אין שול ביסטו דאך אויף צרות, ער קומט אין אין חדר ביסטו אויף צרות, כ'האב געזען ס'איז געווען יעצט א חתונה אין ארץ ישראל דארט איז עס שוין ליגעל. האט ער געהאט א גרויס שיסל און ער געהאט א פעקל ציגרעטלעך, ער האט געטיילט חתן ציגרעטלעך, האט ער יענעם געפרעגט ווילסט א דזשוינט? א דזשוינט מיינט קענעביס, דאס איז מאריוואנע, אדער האט אים געפרעגט ווילסט א ציגרעטל, זעהט מען יעדער האט גענומען א דזשוינט, דאס הייסט עס איז א נפרץ, מיר האבן געזאגט ראש ישיבות זיי אליינס זענען אזוי נפרץ זיי קענען נישט נעמען די שווערע פרעשורס און זיי דארפן זאגן שיעורים און ס'איז דא פראבלעמס, קענען זיי זיך רייכערן אראפ א דזשוינט. האט אזא גרוך, מען שמעקט עס. געקומען א גאסט דא אין ווילימסבורג איז ער אריין אין א הויז זאגט ער, אה דאס שמעקט אזוי ווי אין די פראדזשעקטס, יעדער ווייסט דעם שמעק. סאו בקיצור, ס'איז נאך דא אסאך וואס צו טון, אבער גאר נישט, מיר פארן אויף א גוטן וועג ברוך השם. און ווען נישט די סאטמארע רוצחים זאלן אונז שטערן, וואלט שוין געווען אסאך יארן צוריק ארדענונג מיט סעקשועל אביוז און מיט אלעם. די מעשה. דער הייליגער דברי חיים שינאווער רב האט אים אמאל געזאגט טאטע איך בין מאמין באמונה שלימה אז דו קענסט ברענגען משיח, איך קען אבער נישט ווייל ס'פעלט נאך דער פרוכת. אין הימל איז דאך דא א בית המקדש גייט אראפקומען פון פייער, ס'פעלט דער פרוכת. האט ער זיך אנגערופן טאטע איך בין מאמין באמונה שלימה אז דו קענסט דאס אויכעט מאכן. האט ער געזאגט מיין טייער קינד כ'האב עס געמאכט און ס'איז געווען עפעס א רשע הידוע וואס ער האט עס צו. צושטערט און צוריסן. מער האט ער נישט געזאגט. ווער דער רשע הידוע איז ווייס איך נישט. אונז ווייס מען ווער עס איז. אונזערע מנהלים מיט אונזערע רבנים. דאס זענען די רשעים הידועים. זיי שטערן יעדע זאך. עניוועי. איז יעצט לאמיר גיין נאך אביסעלע ווייטער. סאו, דארף מען לערנען וועגן דראגס? וויל מען נאכנישט? אה, איך וועל עס אויספירן, אם ירצה השם. עס קען זיין ס'וועט אונז קאסטן א ביטערע פרייז, באט לאמיר גיין ווייטער. בקיצור, יעצט. איז דא נאך א זאך וואס גייט פאר אין די וועלט, דער אמעריקאנער גוי האט א פעמילי, האט ער א דאגי, און אפשר א קעצעלע אויכעט, און איין קינד, איינס איז מאר דען אינאף, און ער האט פאר דעם א הויז פון זעקס מיליאן דאלער, לאנג און ברייט, מיט א גארטן, און אפילו א פרייוועט סווימינג, דער אראבער. גייט אויף אן אנדערע מהלך, ער וויל אנמאכן ווי מער קינדער ס'זאל זיין פאר זיין גלויבונג, ער האט חתונה מיט זעכצן ווייבער, און יעדעס ווייב ברענגט אים א שטוב מיט קינדער, און מ'מאכט זיך חתונה יונג, און בקיצור ס'פארט א באן א מחיה, איך דענק ווען מ'האט געגעבן די גאזא רצועת עזה פאר די אראבער, פלעגט מען קומען זאגן פאר גאלדע מאיר אז ס'איז געבוירן געווארן פיר הונדערט קינדער אין עזה די נאכט, האט זי געזאגט וואט דו איי קעיר וואס ס'ווערט געבוירן אין עזה, דאס איז דאך נישט אונז, זי האט נישט געכאפט אז ווען ס'גייט ווערן ענג גייען זיי זיך אריין ברעכן אין ארץ ישראל, דאס האט זי נישט געכאפט, עניוועי. אראבער איז דא וואן פוינט פייוו ביליאן פיפל אין די ווארלד, ס'איז די גרעסטע אמונה ולשון וואס איז דא היינט אויף די וועלט, די קאטוילישע זענען בערך א האלבן ביליאן, סא זיי זענען דריי מאל אזויפיל. וואס געשעהט יעצט אין גאנץ יוראפ, און וואס גייט געשעהן אין אמעריקע, האט אריינגעלאזט די צוויי אהאלב מיליאן אראבער האט אריינגעלאזט דער באראק אבאמא, און זיי זאגן שוין אליין אז זיי האבן זיך געדאפלט. פארשטייסטו? זיי האבן דאך נישט אריינגעלאזט נאר בעיביס, מ'האט שוין אריינגעלאזט פרויען וואס קענען מארגן דעליווערן בעיביס. אין פראנקרייך למשל, אין פארלעמענט זיצן צוואנציג פראצענט אראבער. זיי האבן מורא געהאט אז די אראבער וועלן איבערנעמען האט מען געמאכט א געזעץ אז מען טאר נישט קומען אין סקול מיט די אראבישע קליידער. ס'האט זיך אפגעטון אבער זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה. ווען נישט איז עס געהעריג אן אראביש לאנד. און אזוי גייען זיי פון לאנד צו לאנד און זיי נעמען איבער. אין אמעריקע אויך אזוי. ס'איז דא לעבן דעטרויט איז דא א שטאט. ס'הייסט דיערבארן מישיגען. DEARBORN. ס'איז בערך א שעה א שעה און א האלב פון דעטרויט מיט א קאר. אין דיערבארן וואוינען הונדערט און פופציג טויזנט אראבער. זיי האבן שוין אפילו געוואלט מאכן יעצט אזוי ווי זיי האבן אן אראבישן מעיאר און א גאווערנער. זיי האבן געוואלט מאכן אז ס'זאל זיין די שאריא לאו, די קוראן. איינער עט גנב'ענען, האקט מען אים אפ די פינגער, איינער עט זיין א נואף, הרג'עט מען אים, מ'הענגט אים, אזוי ווי ס'איז דא אין אסאך אראבישע לענדער, און דעיס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע פראבלעם פאר אמעריקע און אויכעט פאר די גאנצע וועלט. יעצט, דעיס עפעקט די סקולס אויכעט, למשל אין קענעדע האבן זיי אנגעהויבן אז זיי ווילן האבן נאר כשר'ס, כשר'ס מיין איך. זייער חלאל מיט און זיי ווילן נאר האבן אז ס'זאל נישט זיין חזר האט זיי קענעדע געזאגט פעק אפ יור קלאוס ענד געט אוט אוו טאון כ'וויל ענק נישט קענען מער נישט דא אמעריקע ליבעראליזם ניו יארקיזם סאקמעריזם עניוועי למעשה אין אסאך לענדער און אפילו אין אמעריקע אין די פאבליק סקולס האבן זיי געפועלט געטס א ספעשל איידי א מיעל סאו וואס זעהט די וועלט אויף וואס דא גייט זיין. קענסט זאגן אז צווישן צען און צוואנציג יאר ארום גייען זיי קאנטראלן די גאנצע וועלט, ווייל זיי האבן אויכעט א מעלה אז זיי זענען ישמעאל'ס אייניקלעך, זיי זיצן נישט שטיל, ס'איז נישט דער איד איז געקומען אויף אמעריקע, מ'האט אים אריינגעלאזט, ס'איז געקומען ארבעטן שבת, האט ער זיך נעבעך פארלוירן, און מ'האט זיך אפגעשניטן די בארד מיט אלעם, ניין ניין ניין, די איז א דיפרענט קלייענטעל, די גייען דיר זאגן וואס צו טון, דו גייסט זיי נישט קענען זאגן וואס צו טון, אבער ס'איז נישט וויכטיג, און יוראפ איז פול מיט אראבער, אין בעלדזשעם איז דא היינט טווענטי פראסענט אראבער, ס'איז דא געגנטן, יעצט אויך האט אן אראבער האט אנגעהויבן צו שיסן, ס'איז דא אין בריסל, בריסל איז די הויפט שטאט פון בעלגיעם, איז דא געגנט וואו ס'וואוינען נאר אראבער, דארט האט מען שוין געשאסן און געהארגעט, עטס געדענקט ס'איז געווען א גאנצע וואטעווער, ס'איז צרות. איז דא דארט אבער נאך א זאך, דער איד זארגט זיך גארנישט פארן אייבערשטן, ער זאגט דעם אייבערשטן השמים שמים להשם והארץ נתן לבני אדם, דער קאטוילישער גוי זארגט זיך יא פארן אייבערשטן, און ער זארגט זיך אויכעט פאר דעם וואס מ'האט עהם געלערנט אלע יארן זיין אמונה טפלה, דאס וויל ער אז זיינע קינדער און אייניקלעך זאלן בלייבן מיט דעם, און ער ווייסט אז טאמער ס'וועלן אריינקומען די אראבער, עז טיים גאוס ביי, וועלן זיי איבערדרייען אלעס, און ס'וועט נישט זיין מער קיין יאשקע פאנדראק ס'עט נישט זיין מער קיין מערי, ס'עט נישט, די אלע זאכן עט נישט זיין, אקעי? און עווענטשעלי וועלן זיי איבערנעמען די גאנצע מאכט אויכעט. וויאזוי האט סאטמאר איבערגענומען למשל גאנץ ווילימסבורג? ס'געווען דא עלטערע רבנים זענען געקומען מיט זייערע קנאישע בהמה'שע זאכן, נישט קעגן ציוניזם וואס די רבי האט געמאכט, ס'זענען געקומען מיט אלע זאכן, יעדער שיכור פון וועלכן פויערישן שטאט ער איז געקומען פון דער היים, דארט איז געווען אזא חומרא האט ער עס אהער געברענגט, און ער האט געמיינט אז יעדער מוז אים נאכטון. און דאס איז אויך געווען א גרויסע פראבלעם, און זיי האבן איינגענומען די גאנצע שטאט, דערנאך זענען זיי געווען די גרעסטע נואפים און מען האט געליטן פון זיי, ס'האט געדויערט באלד פינף זעקס יאר מען זאל זיי אומברענגען מיט זייערע סעקשועל דעזייערס אליין. שחיטה למשל האמער אונז נישט, נישט דא אזא מין זאך, זאג נאכאמאל איך געב צען טויזענט דאלער פאר א שטיק בהמה פלייש גלאט כשר. ס'איז נישט דא. זאגט מיר איינער, יא אבער יענער קען קויפן א בהמה און גיין שעכטן ספעשל פאר דיר. זאג איך אים, מען קען נישט ווייל די בהמה איז שוין אויך געווארן גענידלט און ס'האט שוין אויך אזויפיל שאלות וואס דו האסט נישט קיין השגה. עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. בקיצור, יוראפ האט געוואלט אומברענגען דעם גאנצן אידישע שחיטה און זיי ווילן נאכדעם אומברענגען די אראבישע האלל. האבן זיי געמאכט אז מען מוז געבן א נידל פאר די בהמה, און מיר האבן געזאגט שוחטים, איך זאג ענק עדות בתורת עדות, ס'איז דא אסאך פלעצער אין די וועלט וואס מען שעכט אזוי און קיינער ווייסט נישט ווייל מען זאגט אונז צו שעות, מען זאגט אז זע אז נחום ראזענבערג זאל נישט אריינקומען דא. כ'גיי יעצט מאכן חתונה ברוך השם אן אייניקל אין טשיקאגא נעקסטע וואך, און איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אז איך האב אן אפוינטמענט צו צוויי בתי השחיטות, איך וויל זען וואס דארט טוט זיך. עניוועי, די למעשה דרייט זיך איבער די גאנצע וועלט, אלעס איז געצילט אז דער אראבער זאל קענען זיין על הגובה, דער קאטוילישער, דער קריסט פילט זיך אז ער פאלט ארויס, טרייט ער צו שלאגן, האלל מיעט מעגסטו שטעכן פארדעם און געבן א נידל זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם מיט דעם, זיי דארפן נאר מאכן א ברכה.

אין סוף הלכות מלכים אז ער געווען א מטורף, אזוי רופט ער אים אן, א מטורף, ער געכאפט פון דא און דארטן רעלידזשען צוזאמגעשטעלט א טשולנט און א קוגל און ער איז געפארן, די עיקר איז אז זיין פאוער, ער האט געוואלט אז זיי זאלן קענען איינעמען די וועלט, איז במילא האמער א פראבלעם מיט די שחיטה, מען זאגט ענק נאר נישט אויס, אמאל נאך געווען מענטשן וואס האבן ענק געזאגט, און מען האט זיך נאך געמאכט וויסענדיג, היינט אז איך זאג ענק ס'נישט דא קיין כשר פלייש, נא, דו קענסט דיך נחום'ען דאך א משוגענער? איך בין משוגע? און משוגע בין איך? עטס עטס נישט קיין כשר'ס? יעצט געכאפט אז די בארקעלי טשיקן און די טשיקן מיט יענע, אלעס איז נישט אין די מסורה. אהרן האט גע'שחט'ן מאסקאווע דאק, בין איך געגאנגען אונז האבן מיר געמאכט א DNA, און די וואס אהרן האט פארקויפט זיינע טשיקנ'ס, ער געלייקנט ס'איז נישט מאסקאווע, אונז האבן מיר געמאכט א DNA, באצאלט צוויי דריי הונדערט דאלער, און ס'איז צוריקגעקומען ס'איז מאסקאווע דאק. א DNA! נאכדעם בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט הרב געצל דעם גרויסן צעלייגער די וואס האט ארויסגעגעבן דארטן די האנימון יערות דבש האט ער ארויסגעגעבן א ספר פרעג איך אים וואס האט מען גע'שחט'ן? זאגט ער מיר איך ווייס דען דארפסט פרעגן משה צו נוח וויינשטאק. כ'קאל אפ נוח וויינשטאק צו משה, כ'דענק נישט וועלכע ס'איז געווען, איינער פון די צוויי ברודער, האט ער געזאגט איך האלט נישט ביים ענטפערן און פארטיג, ס'נישט דיינע ביזנעס, דעטס איט, דאס איז היינט די שפראך, דער עולם איז הונגעריג און מען וויל עסן פלייש און נאובאדי ריעלי קעירס, עניוועי. איז למעשה אלעס צוביסלעך ליידער ליידער ס'צופאלט, די אידישקייט ס'צופאלט, חינוך ס'צופאלט, אלעס ס'צופאלט, דער גוי פירט עס שוין היינט, און שוין. יעצט איז געשען נאך א מורא'דיגע זאך, א מורא'דיגע זאך וואס ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. דאס אז מ'זאל לערנען וועגן בריאת העולם איז מוז מען דאך צופרידן שטעלן יעדן, מען מוז צופרידן שטעלן דעם איד, דער בראשית ברא אלקים, דער אראבער, בראשית ברא אלקים, דער אראבער אין די זאכן איז ער נישט קיין כופר, נאר דער קריסט, ס'דא א תשובה אין רשב"א אז יין נסך פון אן אראבער איז מותר, ווייל. עס איז נישט, ער דינט נישט עבודה זרה, דער קריסט זאגט אלקא דאלקיא, ער רעדט זיך איין אז מען טאר עס אפילו נישט נאכזאגן, איז געווען איינע א מערי וואס איז געווען נאך א בתולה און זי האט געבוירן דעם יאשקע פאנדראק, ער איז געווען א אידישער ממזר, גראדע אונז קען מיר אנדערש די היסטערי פון אים, באט עניוועי. און ממילא איז עס א שותף חלילה צום אייבערשטן. יעצט א גוי איז נישט מצווה על השיתוף? קלאר אז נישט. ביי נעמן זאגט ער יסלח נא אדוני, איך בין א גוי, איך בין נישט מצווה על השיתוף. איז ביי א איד איז דאס כפירה, ווייל אונז ווייסן מיר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בקיצור, למעשה ווילן זיי יעצט אז מ'זאל מאכן שלום מיט אלע רעלידזשענס און מ'זאל לערנען אלע שיטות, די אידישע שיטה, די מאזלאמער שיטה, און די קעטליק שיטה, און נאכדעם איז דא נאך א שיטה אז די עיטיעסט זאגן אז ס'איז געווען א ביג בענג און פארטיג און דאס האט באשאפן די וועלט, און דאס גייט יעצט ווערן לאו אז דאס וועט מען מוזן לערנען איבעראל, אויב דאס ווערט לאו דאס מוז מען לערנען איבעראל. איז אזוי. ס'דא פלעצער, למשל אין יוראפ, וואס דו זאגסט איך וויל נישט לערנען, און איך דארף נישט דיין געלט, זאגן זיי דיר אפילו דו ברויכסט נישט מיין געלט, דו מוזט אזוי לערנען ווען נישט קריגסטו נישט קיין לייסענס צו האבן א סקול. און זיי רייסן זיך ביים קאפ יעצט אין ענגלאנד און איבעראל אין אלע יוראפעישע לענדער. אין אמעריקע איז עס נאכנישט דורך אז מען מוז לערנען כאטשיג מען נעמט נישט קיין געלט, דערווייל אז דו וועסט נישט נעמען קיין געלט וועסטו נישט מוזן לערנען, ווי לאנג ס'וועט אנהאלטן? אויך נישט צו לאנג. דאס איז דאס איז א מכת מדינה. שטייט דארטן ביי פרעה, ער האט געזען אז די אידן האבן קינדער, האט ער מורא געהאט, כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. די קאטוילישע האבן מורא זיי גייען זיין ווייפד אוט פון די וועלט. אידן זענען שוין ליידער ווייפד אוט, וואס זעמער אונז? אונז זעמער גארנישט, דריי פראצענט פון די באפעלקערונג פון די וועלט. עניוועי, איז. יעצט איז אן עת צרה ליעקב אהרן טייטלבוים איז ביזי ער האט געמאכט א גרויסן פראטעסט וועגן די מדינה מען נעמט יא מען נעמט יא מיליטער נישט געהייסן האט עס אז מען וועט רעדן וועגן מיליטער למעשה האט מען נישט גערעדט ווייל ער האט דאך אליינס געשריגן אפאר וואכן צוריק אז עס איז נישט דא קיין פראבלעם מיט גיוס האט מען גערעדט אז די מדינה טויג נישט ווי קומט עס יעצט אריין עה ווען מען וועט נישט האבן וואס צו טוהן וועט מען טרעפן עפעס אפאר פעלערס און מיר גייען מאכן א פראטעסט עניוועי. א שטות'נדיגע זאך געווען די גאנצע זאך, ער האט זיך געדארפט צושטעלן דעמאלטס מיט זלמן לייב'ן ווען ער האט געמאכט דעם פראטעסט אויף גיוס, נאר ער האט זיך נישט געוואלט ווייל דאס איז דאך א ברודער, בקיצור זיי ברענגען אונז אונטער. יעצט למעשה איז דא דא א פראבלעם ווייל די אלע מוסדות גייען אנהייבן צו מוזן לערנען די אלע זאכן. שמחה פעלדער האט דאס ארויסגעשטופט, נאו פראבלעם, עס איז נאר ארויסגעשטופט אויף אפאר, אויף א יאר, נאכדעם וועט עס נאכאמאל קומען אין די בעלעט, יעדע זאך. ס'קומט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אין די בעלעט. און ביז ווילאנג אונז וועמיר זיך נישט צוזאמשטעלן אינאיינעם און האבן א וועג וויאזוי אונז גיימער אינאיינעם, געקומען מלכיאל די ליטווישע בהמה האט זיך צוזאמגעשטעלט מיט זאלי קאפ צו גיין טרעפן פינטאו ווייל פינטאו האט געלט. פינטאו איז א וועלטס גנב. פינטאו איז געגאנגען אין דזשעיל, זיין ווייב האט זיך געוואלט אפאר מאל נעמען דאס לעבן. נאר דאס איז עס. ס'דא געלט גייט מען. יצחק שטערן דרייווט עס אן. די אונטערשטע שורה איז, אויב אונז וועלען זיך נישט צאמזעלצען און זעהן אז ס'זאל זיין א סאלושען, דעמאלטס גייען מיר אונטער. כולנו מתים איז געענדיגט דער גאנצע אידישקייט מיט די גאנצע תורה. חס ושלום. און אויב וועל מיר זיך צאמזעצען, ס'איז זיכער דא א וועג ארויס, ווייל ס'דא אין אמעריקע אסאך רעלידזשענס, אויסער די גרויסע לייק קעטליקס, ס'דא אסאך קליינע רעלידזשענס, ס'דא מארמאנס, ס'דא אסאך רעלידזשענס, און אויב מ'ארבעט אינאיינעם קען מען ערגעץ אנקומען.

ס'דא שיפן וואס זענען אויפן ים, אדער איז ער א דעסטרויער, אדער איז ער א קעפטשערער, זיי האבן אסאך נעמען. אדער ווילסטו בויען מוסדות, אדער ווילסטו באגראבן ארץ ישראל. עניוועי, מען מוז זיך צוזאמזעצן און זעהן א תכלית, ווייל טאמער נישט איז ווייפט אוט דאס גאנצע אידישקייט חלילה. יעצט אין אמעריקע, וויבאלד ס'איז זייער א ליבעראלישע קאנטרי, איז אפשר דא האפענונגען אז מ'עט קענען עפעס אויפטון. אין ענגלאנד, איך רעד צו מחנכים דארט, זיי זאגן ס'איז שוין נישט דא וואס צו טון. און זיי זאגן ס'איז פינישט, די געים איז אווער, די מנהלים פון די מוסדות ווארפן זיך און זיי ווייסן נישט וואו צו גיין, עד כדי כך ס'האט מיר שוין געזאגט א מנהל אז ער האט געזאגט מען מוז איבערלאזן ענגלאנד און אוועק מופן, פרעג איך אים וואו וועסטו מופן, איז בעיסיקלי טאקע נישט דא וואו צו מופן נאר אין מדינת ישראל. פארוואס מדינת ישראל? מדינת ישראל איז זייער פשוט, ווייל דארט האבן נאך די פרומע א כח, ווי לאנג זיי האבן ווייס איך נישט, ווייל וויבאלד נתניהו, זיין גאנץ בענקל איז ווייל די פרומע זענען מיט אים, מוזען זיי נאכגעבן אלעס, ס'קען זיין ס'זאל קומען א שיינעם טאג וואס מ'עט דארט אויכעט איינמיירען די גאווערמענט און מ'עט זאגן. אונז וויל מען לערנען אזוי ווי אין אמעריקע, אלע שיטות, דאס וועט דאך זיכער זיין גוט, דאך זיי האבן דאך אראבער מיט קאטוילישע, זיי טוען זיך דאך אויף, דזשערוזלעם איז א סיטי פאר אלל רעלידזשענס, דזשוס, קעטליקס, מוסלימס, און אזוי ווייטער, סאו די מצב איז שרעקליך, קיינער טוט גארנישט, יעדער רב איז ביזי צו עסן זיין פלייש און זיין זופ, און ער האט זיך די צייטונגען וואס זיי מאכן פיקטשערס, א מזל אז די צייטונגען האבן נישט קיין סאונד, א נישט האסטו געהערט ווי זיי מאכן א נפיחה אויכעט? איינער א רב האט זיך געמאכט א שיינע בעקיטשע און געגאנגען איינער האט געטראפן אז דער שטיק סחורה קומט פון א פרויענישע קליידער סטאר און ער האט ארויסגעשטעלט א פיקטשער פון די פרוי'ס קלייד מיטן רב'ס בעקיטשע פונקט די זעלבע דאס איז אונזער ביזי די משוגעים. און דאס איז וואס דער עולם דארף אנהייבן צו וויסן, אונז זעמיר יעצט אין אזא גרויסע צרה אז כלל ישראל איז קיינמאל נישט געווען אזא גרויסע צרה. און אויב אונז וועמער נישט טוהן צו די זאך, מען וועט כאפן נאך אפאר לינקע דאלערס און מאכן די LGBT לאוס מיט די אלע זאכן, רבותי אונז זעמער נישט אין דער ארדענונג און אונז גיימער פארן חלילה דאון טאון, דאס וויל איך דער עולם זאל וויסן. יעצט וויל איך לייגן ארויף עטס זאלטס הערן א אפיניען פון נאך איינעם, ס'דא דער שאולזאן האט אויכעט געהאט א דרשה אויף דעם, און איך וויל עטס זאלטס הערן אז איך בין נישט דער איינציגער, איך בין א מענטש וואס איך פלאן פאראויס, און איך וויל עטס זאלטס הערן וואס דא גייט פאר, איר וועט זען וויאזוי ער איז דאס זייער שיין מסביר. פרייטאג ערב שבת י"ח סיוון, איך וויל רעדן וועגן א ענין וואס האט צוטון מיט חינוך, און ס'האט צוטון מיט די גאנצע וועלט, ס'איז א גרויסע חורבן, כמעט אין אלע פלעצער אין חוץ לארץ אויסער אין ארץ ישראל דא אין דעם פרט גראדע איך האב נאך מורא אז ס'וועט קיין ברירה ניט זיין און ווער ס'וועט וועלן ראטעווען די קינדער וועט נאך מוזן פארן אין ארץ ישראל ארויף גיין אין ארץ ישראל די מעשה איז אזוי עס קאכט זיך כמעט אין אלע לענדער די וואך האט זיך געקאכט אין אין פראנקרייך האבן ארויסגעגעבן אסאך תקנות אזעלכע תקנות אזעלכע וואס נישט האבן קיינע סממנים פון דת דאס איז דאס איז שוין לכאו' פון די גרינגע זאכן נעמט וואס טוט זיך אין ענגלאנד אין ענגלאנד איז א מצב וואס השם ישמרינו, דארטן איז דער לויטן געזעץ מוז מען לערנען כפירה ממש, און דערווייל מען טוט ברמאות, מען זאגט זיי מען לערנט און מען לערנט נישט, און אנדערע, דער פאקט איז אז מען דארף מען טאר נישט, און וואס טוט מען? יעדער מנהל מאכט זיך אן אנדער טריק, ביז ס'וועט קומען א טאג וואס זיי וועלן דארפן באצאלן א ביטערן פרייז. איר ווייסט דאך, אפנארן איז נישט קיין וועג. מותר אסור? יא. אין מאמענט וואס מיר זאגן זיי יא ס'איז אסור ביי אונז, ווילן זיי נישט הערן. זיי זאגן דען די מדינה דארף אויסזען אזוי אויסזען, זיי טוהן עס נישט נאר צוליב די אידן, זיי טוהן עס אויכעט צו צווינגען די מוסלאמינער צו לערנען זייער גאנג און נישט די מוסלעמינער גאנג, זיי טוען אזוי, זיי ווייל זיי האבן מורא אז אויב זיי וועלן עס נישט טון וועט די מדינה ווערן אינגאנצן א מוסלעמינער מדינה, און אויף צו ראטעווען טוען זיי דאס, אבער מיר ליידן, מיר האבן די זעלבן פראבלעם אין אמעריקע, דא אין ניו יארק איז דא א געפערליכע געזעץ וואס דערווייל האט מען עס אפגעשטופט אביסל ווייל מיר האבן געהאט דא א מזל מיט פעלדער וואס ער האט מיט איין וואוט האט ער געגעבן אביסל א שטופ וואס דאס איז למעשה נישט מער ווי איין יאר ווייל איבער א יאר וועט עס קומען ווייטער און און און און דא וואס וועט מען טון אז ס'זאל נישט זיין פונקט מיט איינע מערער, פונקט איינע אויף, מ'גייט צו וואלן, און זיי ווילן אים ארויסשטופן בכלל, יעצט זיי ארבעטן אלעס אים ארויסצושטופן, און אריינטון אן אנדערן וואס ער וועט יא שטימען מיט זיי. דאס הייסט אז ס'איז דער פראבלעם אין מרום נאך דא הענגט. און וואס וועט מען טון? וועט מען זיך אונטערגעבן און מ'עט לערנען כפירה? צו מ'עט מוזן פארן קיין ארץ ישראל ווייל דארטן צווינגט מען דיר נישט, דארטן איז די איינציגסטע פלאץ וואס נאך אלע מעשות קענסטו לערנען אין ישיבה און אין חדר ווי דו ווילסט, יא יא דו ווילסט נעמען געלט דו ווילסט דאס, אז דו נעמסט נישט קיין געלט און נעמסט גארנישט דאן זיי מישן זיך נישט ביי דיר, ס'איז נישט ווי אין חוץ לארץ, אין חוץ לארץ איז נישט משנה צו דו נעמסט געלט צו דו נעמסט נישט קיין געלט, דו מוזט לויט דעם געזעץ יעדער קינד מוז דאס און דאס און דאס לערנען. די פראגע איז ווי לאנג מ'עט קענען אנגיין דא און לעבן מיט דעם סארט לעבן. איר ווייסט אין בעלגיע טוט זיך אפ אויך מיט די געזעצן דארט מיט בכלל אנדערש געזעצן וואס איך ווייס נישט ווי לאנג מ'וועט עס דארטן קענען ציען. וואס טוט מען דא? איר ווייסט מ'רעדט גזירות גזירות גזירות אין ארץ ישראל איך וועל אייך זאגן עפעס די גזירות אין חוץ לארץ אויפן קיום הדת איז הונדערט מאל גרעסער. איר ווייסט אז אין אין אין בעלגיע שחיטה חינוך, אן עוון גזירות, אמת'ע גזירות, נו, מען שווייגט, מען האט נישט קיין ברירה, ס'איז גוים, אבער דאס איז א גזירה, אין ענגלאנד, איר ווייסט וואס טוט זיך אין ענגלאנד? אין ענגלאנד גייען זיי דורך דעם גיהנום, די מנהלים גייען דורך דעם גיהנום ממש, און ווי לאנג זיי קענען אזוי ציען ווייס איך נישט, אבער וואס טוט מען דא? מעג מען זיך גיין אונטערגעבן? ניין בשום אופן נישט, דאס איז אמת'ע עבודה זרה, דאס איז אמת'ע כפירה, אמאל זאגט מען אזעלכע זאכן למשל אפילו אין ארץ ישראל וואס מען רעדט ליבא ליבא שמיבא די וואס זיי ווילן אז די קינדער זאלן קענען אביסל זאכן דארט מען הערט דא די פראבלעם אין ארץ ישראל ס'דא אזעלכע וואס ווילן דאס אבער צווישן חרדים יעצט איז אין די צייטונגען איז מפורסם געווארן אז א גרויסע פראצענט פון חרדישע עלטערן בעטן אזוי פאר די קינדער אבער דארט האט מען שוין מילא נישט קיין כפירה. ס'איז טאקע לימודי חול, און מיר זענען קעגן לימודי חול, דאס איז א ענין פאר זיך, אבער דאס איז נישט קיין כפירה, מען לערנט נישט היפך התורה ווי אזוי די וועלט איז באשאפן געווארן און אזעלכע סארט עניינים, און דאס איז אמת'ע עבודה זרה, אמת אינגאנצן פארקערט, דאס כאטש איז אין ארץ ישראל נישטא, נאר וואס, לימודי, מען רופט עס לימודי חיצונים, לימודי, לימודי חול, רוף עס ווי דו ווילסט, די פראגע איז וואס טוט מען דא, וואס טוט מען? קען מען ווייטער אנגיין מיט די מצב? ס'דאך נישט שייך וואס גיין מאכן הפגנות, וואס גיין שרייען, מ'קען נישט אפילו אז מ'וויל, קיין די גוים וועלן נישט פארשטיין בשום אופן פארוואס א חרדישער טאטע וויל נישט אז דער קינד זאל וואקסן א פראפעסאר, ניין? גיי זאג אים אז ביי אונז א פראפעסאר און א דאקטער איז נישט קיין כבוד, ביי זיי א פראפעסאר און א דאקטער דאס איז דאך ווי זאגט מען א לויער א פראפעסאר א דאקטער אזוי ווי יעדער די עלטערן ביי די גוים אה מען דערציילט א מעשה אז עימיצער זיין זון איז געווארן פרעזידענט פון אמעריקע איז ער געזעצן דארט ביי דעם ווען מען האט אים געמאכט פאר פרעזידענט. ווייל ווען ער זאגט זעסט, זאגט ער ווער ס'איז געזעצן לעבן אים, זעסט די צוויי, דער ברודער ער איז א דאקטער און ער איז א לויער, ער איז פרעזידענט, אבער דער דאקטער און דער לויער דאס איז די גדלות פון אמעריקע, יא, דא פארשטייט מען עס נישט. נו, וואזשע וועט זיין? און דער אמת איז אזוי, מען דארף זיין קלוג ביי צייטנס, און שטארק מתפלל זיין, ווייל דא דארף מען אמת'ע תפילות, ווי ארויסקריכן, ארויסצוקריכן פון די מצב, ווייל אז נישט, השם ישמרינו, ס'וועט זיין איין וועג, מ'וועט מוזן פארן ארץ ישראל גיין וואוינען דארטן, און ווער ס'וויל נישט איז דערווייל יעדן טאג וואס מען ציט, ווי מען זאגט עס פארדינען נאך א טאג, אבער עס זאל חלילה חלילה חלילה זיך זיך נעמען צו דעם ענין, איין משוגענער, איינער וואס זאל מחליט זיין אז ער גייט ביזן סוף, איז פארמאכט אלע חרדישע מוסדות, מוזן שיקן די קינדער אין פאבליק סקול, השם ישמרינו, וואס טוט מען דא? ס'איז א שווערע טעמע, ס'איז א הארץ, טוט וויי די הארץ, ווייל ס'קאכט זיך אין ענין, דעריבער רעד איך וועגן דעם, איך זאג נאר מיט אויב עימיצער מיינט אז ס'וועט אים וואקסן די ישועה אין חוץ לארץ און קענען דערנאך מאריך ימים זיין ווי מען זאגט ביז משיח'ן, כ'האב מורא אז נישט, א גוטן ערב שבת. איך וויל יעצט עטס זאלטס אויך הערן א שמועס פון א סייקאלעדזשיסט. וואס זיי ארבעטן מיט קינדער, וואס אמאל האט מען זיי געווארפן אין גארביטש, מען האט זיי באהאלטן אין קלאזעט, מען האט געבעטן דעם אייבערשטן זיי זאלן שטארבן, מען האט זיי געקענט זיין אליינס פאר'סמ'ט אויך, קענענדיג די אונגארישע מענטאליטי, זי האט זיך געשעמט מיט אזא קינד, איז זי געגאנגען זי האט'ן פאר'סמ'ט, איך קען דיך, איך קען דעם מענטש נישט! רציחה איז דען געווען ביי אונז אמאל א פראבלעם? אז מען האט נישט באצאלט א נאוט פון דריי מיליאן דאלער האט מען געהארגעט א מענטש? שטארק! און וואס איינער רעדט דערפון אפילו? ס'איז שוין שטיל געווארן, סאו וויל איך עטס זאלטס הערן דאס אויכעט, עס איז זייער וויכטיג עטס זאלטס עס הערן, וויאזוי מען ברענגט ארויף היינט, וויבאלד ס'איז דא געלט ברענגט מען ארויס פון די קינדער וואס זענען געווען ממש דזשאנק שבדזשאנק, אזוי האט מען געמיינט, און מען ברענגט עס ארויף זייער זייער זייער א שיינעם חינוך.
דאס געלט

און איך וויל עטס זאלטס הערן אויכעט ווי א מיידל זי האט חתונה געהאט, און קודם כל דארף מען וויסן פאר דו מאכסט חתונה דיין טאכטער זאלסטו וויסן וואס זענען אירע פארלאנג און ביי וואס זי האלט, אסאך מיידלעך האבן מיר געזאגט ווען זיי האבן שוין לאנג חתונה געהאט, זיי האבן געזאגט פאר די עלטערן ווי אר נאט אפ טו איט, איך וויל נישט פאפן א בעיבי יעדעס יאר און דעטס איט, און איך וויל נישט לעבן מיט אזא חינוך און איך וויל נישט לעבן מיט אזא מין געוואלטיגן אווערהעד ווי מען לעבט דא, און איך וויל נישט לעבן מיט די נעיבערס און קאמפעטישן, זייער אסאך האבן מיר געזאגט איי דידנט וואנט איט. אין די סוף גט'ן זיי זיך און די קינדער מען שלאגט זיך פינף יאר אין קאורט אין די סוף שמייסט זי אויס די קינדער פארוואס זאלסטו דאס טון פאר א בחור און איך זאג איך טענה היינט איך טראסט נישט עלטערן אויך נישט איך זאג יעדן בחור זיצט מיט א מיידל זאלסטו זיי פרעגן זאג מיר האט דיך איינער אמאל מאלעסטעד איך האב געהאט יעצט פאר דריי פיר וואכן צוריק האט מיך איינער אויפגעקאלט איך האב געפרעגט די מיידל און איך האב איר געזאגט איך זאג יעדן זאג די מיידל דו ווילסט מיר נישט זאגן דעם אמת נאר טאמער נישט זאלסטו זאגן דו זוכסט נישט דעם שידוך. ביינאכט מען גייט אהיים איך זוך נישט זאגט ער מיר עס האט אים אפען געזאגט אין פנים יא מען האט מיך מאלעסטעד און איים ווערי סארי און איי דזשאסט דאנט נאו וואט טו דא ווייל מיינע עלטערן זאגן איך מוז אזוי חתונה איז ער הערט אויס מיין האטליין האט ער איר געזאגט טו מיר א טובה דו דארפסט גיין פאר העלפ א יאר צוויי און דריי ביפאר יו קען געט מעריד ביז א דאקטער וועט איר זאגן יו אר רעדי טו געט מעריד, איז געגאנגען דאס מיידל וועם ער האט געזעהן, נישט דער בחור, און זי האט מיך אויפגעקאלט, זי האט אים געפרעגט זעהט אויס מיין נאמבער, אדער מיין נאמבער איז געליסטעט, איך איך איך בין נישט אן אנטלאפענע בחור'שע, זי האט מיך אויפגעקאלט, איי וואנט יו טו נאו, איי נעווער ניו אבאוט יור פראגרעם, זי איז א היימישע סאקמערע קאקמערע מיידל, און זי זאגט איך דאנק אייך מורא'דיג, איר האט געסעיווט מיין לעבן מיט מיין פיוטשער. וויל איך יעצט אסאסיעטן דא א גאנצע אריכות פון א מיידל וואס זי באקלאגט זיך די עלטערן האבן נישט געוואלט הערן אירע נידס, אין די סוף איז זי געווארן א לעסביען, יעצט אויב זי האט פון זיך אז זי וויל ווערן א לעסביען אזוי ווי עיבי בעיבי שטיין, איי מין, ער וויל ווערן א מיידל, LGBT, אויב זי האט דאס אין מיינד מאך איר נישט חתונה מיט א בחור ווייל זי האט אראפגעברענגט דריי צו פיר קינדער, זי האט זיך געשלאגן, קוים האט זי פארלוירן די קינדער, זי האט זיך געשלאגן נאך אפאר יאר האט זי געווינען, און יעצט פאר צו להכעיס גייט זי זיי אלע מאכן לעסביענס מיט געי, סאו וואס האט איר דאס אויסגעפעלט? ס'איז בעסער ווען זי איז א לעסביען אנע דעם וואס זי זאל חתונה האבן, עיבי בעיבי שטיין האט חתונה געהאט און ער האט געברענגט א קינד אויף די וועלט פאר אלע צרות, און וואס איז געווארן יעצט מיט אים? און יעצט וועט ער אראפפירן דאס קינד? דאס קינד וועט זיין קאנפיוזד און משוגע, נישט קענען דורכגיין א חדר, נישט קענען דורכגיין א ישיבה, וואס האט עס אויסגעפעלט? ער האט געזאגט ער פילט ער איז א נשמה בבחינת נקבה, ער וויל זיך אפשניידן דעם פיפיק, גיי מיט אים פאר טערעפי, און אז דו זעסט ס'העלפט נישט, לעט אים דו איט. יעצט מענין לענין באותו ענין וועל איך ענק פארציילן א מעשה, דער עולם מיינט אז פנחס שלום האט נישט געהאט א פאקט אויף קארטס אבער ס'איז נישט אמת, ער איז געווען א בעל רוח הקודש, דער עולם האט נאר נישט געכאפט, די מעשה גייט אזוי, א אינגערמאן איז אריין געקומען אין וויזשניצע בית מדרש אין בארא פארק מיט א קינד מיט לאנגע האר, בקיצור גאנגען פנחס שלום און ער זאגט אים, ני וואס קומען דא אריין מיידלעך, זאגט די טאטע דעס איז א יונג, ס'איז נאך פארן אפשער. פרעגט ער דו ביסט זיכער? יא, מיינט ער דער עולם אז פנחס שלום איז געווען א חסר דעה? ער איז נישט געווען, דאס איז געווען אייבי בייבי שטיין מיט זיין טאטן, ער האט שוין געזען פאראויס אלעס, ער האט נאר נישט געזען אז ווען ער האט ארונטער געשריבן אויף מיר אז ער טאר עס נישט טון, דאס איז אלעס וואס ער האט נישט געזען. און נאכדעם איז דא כ'האב ענק געזאגט דער חורבן פון די פוטסטעפס, וואס זיי העלפן צו אויף אראפצוברענגען אונזערע קינדער, האב איך שוין לאנג געזאגט מען דארף מאכן א קאונטער ריעקשאן, מען דארף מאכן אז איצט געבט מען אים אויכעט די זעלבע וואס פוטסטעפס געבט, וואס געבט ער פוטסטעפס? פוטסטעפס געבט ער גארנישט, זיי געבן נאר אן עדיוקעישאן, נו שוין, קען דאך סאטמאר אויך געבן אים עדיוקעישאן, כ'האב שוין געבעטן רבי אהרן'ען צען יאר צוריק, זאגט ער ווילאנג ס'נאך דא אידן וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל ביי שלש סעודות וועל איך נישט קענען אויספירן. זאגט מען קען זיין דו וועסט נישט לעבן לענגער ווי יענע אידן, ס'וועט בלייבן א חורבן, פאר גארנישט, פירטס ווייטער ענקער וועג און פירטס אפ כלל ישראל, נאר מען דענקט דער אייבערשטער וועט באשטראפן פאר דעם אלעם, דאס אז מען לאט נישט לערנען אידיש אזוי ווי אמעריקא האט אין קאנסטעטושען, דאס איז אן עונש ווייל מען האט יעדן קינד מכשיל געווען אין חדר און אין די ישיבה און די מיידלעך און ער האט, ס'איז געווען די תקנה פון ר' יהושע בן גמלא, ר' יהושע בן גמלא אין הימל נישט צופרידן האט יעדן קינד געשטופט אין די מחילה און אים אויסגעריבן און אויסגעלעקט, פוי! ממילא איז אין הימל איז מען דאס מבטל, דאס איז א סימן אז אין הימל וויל מען אונז זאל מיר האבן מער מסירות נפש. ס'איז דא איינער, כ'האב אים געהאט פאריגע וואך א גאנצע אריכות, האט ער גערעדט און גערעדט און גערעדט אז מען לערנט אויס די קינדער, מען רייסט אראפ צעטלעך מיט אלעם, מען זעט ווי מאמעס פירער פארטאגס גייען רייסן צעטלעך, משוגע מטורף, און ער באקלאגט זיך. איך ווייס וויפיל טעלעפאונס כ'האב באקומען, אויב כ'האב נישט באקומען פֿופֿציק זאג איך אייך א ליגנט, פֿופֿציק מינימום, זיי זאגן וואס וויל ער יעצט, האט ער נישט סאטמאר געלערנט זעכציק יאר אזוי מיט טעראר אויף קעגן יעדן, געווען דא א צעלעמער רב, האט מען אים נישט טעראריזירט, וואס האט עטס געוואלט פון אים, ער איז שוין געווען קלאר אין די שיטה, ער האט געזאגט פאר זיין נעפיו דעם פאפא רב, געפרעגט צו ער זאל גיין צום כותל צו נישט, זאגט ער אזוי, דו פרעגסט מיך צו מען מעג צו נישט, וויל איך דיר נישט ענטפערן, נאר ווייל איך וויל נישט זאגן אנדערש ווי סאטמאר רב, נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, אז דו ווילסט וויסן. צו דיינע ווינדאוס וועלן בלייבן גאנץ, דאס זאל איך זאג איך דיר אז דו האסט א פראבלעם אז זיי גייען ארויסשיסן די ווינדאוס. דאס איז רוצחים געווען אלע יארן און דאס האט זיך געפירט מיט רשעות און מיט רציחה, און יעצט הייבט ער אן אז מען לערנט אויס די קינדער. מען קען זעהן מען האט אויסגעלערנט די קינדער אז א קינד זאגט מאמי די רבי האט געזאגט מען זאל זיך טויזענט מאל ביקן צום צלם און די מאמע שרייט וואס? ניין ניין ניין דאס איז חשובער פאר צו רעדן איין ווארט עברית, זאגט זי אה אה הייבסט אן מיט. קינדער דאס איז די די די מען זאל זיך ביקן צום צלם ווייסעך וואס, עניוועי עטס טוטס וואס עטס ווילטס און נאכדעם הייבט מען אן פארוואס מען לערנט אויס די קינדער פאלש, די קינדער זענען שוין ברעינוואשד, די זענען שוין ברעינוואשד פון חדר, סאו פונקט אזוי ווי די אראבער האט דזשיהאדס וואס מען לערנט זיי אויס פון גרעדזשועישן פון קינדערגארטן אז זאלן שיסן אידן זאלן אידיש בלוט, מען פארבט זיך די הענט רויט ווייזן דאס איז אידיש בלוט און דאס מוז מען האבן אויף זיך. פונקט אזוי האט מען ביי אונז אין חדר אויך אויסגעלערנט דזשיהאד, נאר נישט קעגן די אראבער, נאר קעגן קלויזבורגער רב, קעגן פאפא רב, קעגן פאפא רב גראדע נישט, ווייל ער, דער ליפא פרידמאן, האט געוואוסט מיט פאפא הייבט ער נישט אן, פאפא רב איז א חסידות געווען פון זיינע תלמידים און זיין טאטנ'ס תלמידים, אה, זיי וואלטן אים דערהארגעט, דער האט ביידע געקערט און זיי האט ער נישט אנגעהויבן, אנגעהויבן מיט וויזשניץ און מיט דעם און מיט יענעם, איז ממילא קומסטו יעצט מען הרג'ט די יוגנט? מען האט געהארגעט דא זעכציג יאר קינדער, טאטעס, זיידעס, מען האט זיי אויסגעלערנט גארנישט, נישט אמונת השם און נישט בטחון און נישט יראת שמים, מען האט זיי אויסגעלערנט די קלאצענבורגער גלח און מען האט זיי אויסגעלערנט די צעלימער רב, מיט די וואס די צעלימער רב האט אים געטון ווייסעך. און דאס אלעס. סא יעצט האסטו דיך אויפגעוועקט? יעצט וועסטו עס נישט איבערדרייען? קודם כל ווייל אהרן און זלמן לייב זענען צוויי פארטייען און יעדער ברויך די שלעגער סא ממילא גייט ער שוין אנהאלטן. און איך זאג יעדן איינעם אז דו ווילסט ראטעווען די קינדער נישט אין די גרויסע מוסדות ווייל דאס איז גרעב ליערס. ס'איז פאליטיק, זיי נוצן דיינע קינדער פאר פלייש. שוין, יעצט קען איך נאר זאגן אז מ'דארף אנהייבן מתפלל צו זיין צום אייבערשטן און די ערנסטע מענטשן זאלן אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו. אָנהייבן צו טאָן צו דער זאַך, און אַז עטס וועטס טאָן צו דער זאַך, וועט ענק דער אייבערשטער העלפן, און טאָמער נישט, איז כּולנו מתים. טראָסט מי, עטס וועטס נאָך אַ מאָל וויינען, פאַרוואָס עטס האָטס נעגלעקטעט די אַלע זאַכן, וואָס עטס האָטס געקענט פאַררעכטן. און איך זע ביי די שחיטה אויך אַזוי. און שוחטים האָבן מיר אָפן אויסגעזאָגט דעם אמת, ר' נחום, אונדז שעכט מיר די בהמות נאָך דעם, וואָס מען האָט עס גענידלט. פרעג איך אים, דער רב ווייסט? זאָגט ער, דער רב ווייסט, יאָ. איינציגע, ווער ס'ווייסט נישט, זענען די באַלעבאַטים.

א וועי פאר מי טו עסק פאר א פערפעקט האזבענד דעט וואס האולי ענד פייעס און דעט איי וואלד רעיז נייס גוד דזשואיש טשילדרען וויט. ווען איי וואס עיטין יערס אולד איי וואס אוועי עט סאמער קעמפ ענד מיי פאדער קאלד מי ענד סעד ווי וואנט יו טו קאם האום ענד מיעט סאמבאדי דעט ווי וואנט יו טו מערי. איי ניו דיס פערסען איי ניו הים פראם מיי קאמיוניטי ענד איי וואס לייק אה איים נאט ריעלי שור ענד מיי פאדער פעלט ווערי סטראנגלי דעט דיס וואס רייט פאר מי ענד סאו איי קעים האום פראם קעמפ ענד מעט

עווענטשעלי איי דיסקאווערד דער וואס דיס דזשואיש ארגענעזעישאן קאלד אשל פאר LGBT דזשוס ענד איי ווענט פאר א וויקענד טו דער ריטריט ענד סא דזשואיש פעמיליס וויט טו דעדס ענד טו מאמס ענד אלל קיינדס אוו דזשענדערס ענד אלל קיינדס אוו וועיס ענד דזשאסט רעיזינג דער טשילדרען לאווינגלי ענד איט דידנט סיעם קאנפיוזינג ענד איט דידנט סיעם אימפאסיבל איי סטארטעד טו קאם טו טערמס מאר וויט דע פעקט דעט איי וואס נאו לאנגער גאוינג טו ליוו א ליי. דיס וואס דער וואס א וועי איי וואס גאוינג טו ברינג מיי טשילדרען אינטו מיי ווארלד ענד רעיז דעם עז מיי פול סעלף ווען איי קעים אוט אין אין מיי קאמיוניטי אבאוט מיי סעקשואליטי ענד מיי רעלידזשעס איידענטיטי אלל העל בראוק לוס איי לאסט מיי דזשאב עט א לייק א פראמינענט האסידיק אלטרא ארטאדאקס ווימענס מעגעזין וויטש וואס ען אויסאם דזשאב ענד באט דעי לעט מי גאו איי לאסט די סופארט אוו מיי פעמילי ענד פרענדס. ענד אלטימעטלי מיי עקס האזבענד טוק מי טו קאורט טו פייט מי פאר קאסטעדי אוו אר טשילדרען ענד דעט לעד טו לייק ען אויפול פייוו יערס בעטל אין קאורט ווער איי דזשאסט העד טו פרואוו טו די קאורט דעט נאו מיי טשילדרען ווער נאט טראמעטייזד ביי מיי איידענטיטי טשילדרען אר רעזיליענט ענד סמארט ענד קען עדעפט ביוטעפולי ענד ענד פעמילי קאורט איז פריטי קאנסערוועטיוו ענד רייט ווינג ענד סאו איט וואזע דיפיקולט אפהיל בעטל. אלטימעטלי איי לאסט קאסטעדי אוו מיי טשילדרען עט פירסט, וויטש מענט דעט די קאורטס ארדערד מי טו הייד מיי איידענטיטי, פרעטענד טו בי רעלידזשעס, פרעטענד טו בי סטרעיט, ענד יו נאו רעיז מיי טשילדרען אין די לימיטעד אמאונט אוו טיים דעט דעי געיוו מי עקסעס טו מיי טשילדרען, ענד דעט וואזענט אינאף פאר מי, ענד סאו איי אפיעלד דעט דיסיזשען, ענד איי וואס ריעלי לאקי, איי העד א לאט אוו סופארט פראם ען ארגענעזעישאן קאלד פוטסטעפס דעט העלפס אלטרא ארטאדאקס דזשוס הו אר טרענזישענינג טו מעינסטריעם סאסייעטי. דיס פעסט אוגוסט איי וואן אן די אפיעל פאר קאסטעדי אוו מיי טשילדרען ענד סאו איטס בין א ווירלווינד אוו ניו עקספיריענסעס ענד דזשאסט ביוטיפול פעמילי באנדינג טיים סינס דען ענד ווי געט טו מיעט פיפעל אוו אלל דיפרענט איידענטיטיס ענד קולטשערס ענד סאו איי עם ווערי האופפול פאר אר פיוטשער ענד די ביגינינג אוו א ברענד ניו לייף.

ביי וואט דעט פיעלס לייק ענד לוקס לייק, ענד שעירינג דעט טרוט וויט די פיפעל הו אר מאסט אימפארטענט טו מי, ענד. דעט טו מי איז א לייף ווארט ליווינג, איטס א מינינגפול עקזיסטענס דעט איי וואנט טו קיעפ ליווינג עז עז פולי עז איי פאסיבלי קען פאר עז לאנג עז איי קען.
עטס געדענקטס אמאל האב איך געזאגט א דזשאוק מ'עט נאך חתונה האבן באלד מיט א טשיקן און מיט א דאנקי אזוי ווי בילעם ס'איז דא יעצט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז דא א מענטש ער האט אנגעטוהן א דאנקי מיט א ווייסע קלייד און ער האט'ס אויסגעצירט און ער גייט ארום מיט איר, ער וואוינט אין ספרד, ספרד דאס איז ספעין, בקיצור, און ער גייט חתונה האבן מיט איר און די גאנצע שטאט פריידט זיך מיט אים, העי, ס'איז שוין א ריאליטי, הא-הא-הא, אנבעליוועבל. יעצט, מען זעהט ווידיאוס ווי פרויען גייען אינמיטן די נאכט רייסן צעטלעך מיט אלעם, און ווי מען רייצט אן די קינדער, כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן דא איין מינוט. במילא אז דער אראבער לערנט אויס פיינט צו האבן א איד, זאגט דאך רבי שמעון בן יוחאי הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב. ס'איז דא נאך אזאלכע, כ'האב געזען פון חיד"א און פון אנדערע ספרים ווערט געברענגט אז פון אן אראבער איז קיינמאל נישט געווען קיין גרים. גרים זענען נאר געווען פון עשו. ווייל עשו איז נענטער צו כלל ישראל ווי ישמעאל. סאו האבן זיי פיינט האבן, זיי פיינט. אבער דא די ארוינים מיט די זאלוינים וואס זיצט מען גאנצע נעכט און מרייסט אפ יענעמס צעטל יעדער ווייסט עניוועי וואס סגייט זיין נאר וואס אונז זעמער די זעלבע דזשיהאדס יעצט זעט איר זען וואס רעבעס לערנען אויס די קינדער אין חדר הערט אויס די מאמע געט א פרעג די קינד זאגט מען זאל זיך ענדערש ביקן טויזענט מאל צום ציילן פרעגט די מאמע וואס ס'איז דאך אזא מין רשעות דאס משוגענע זאכן ניין, זאגט מען אה ווי איידערש צו רעדן איין ווארט עברית.

שוין, שוין אריינגעקומען נאך א זאך, ס'איז דא איינער קארי דזשאנסאן, ער איז די ספיקער פון די קאונסיל, איז ער וויל יעצט דורכפירן א געזעץ אז מ'זאל אויף א בערט סערטיפיקעט נישט שרייבן מער קיין זכר און קיין נקבה אויך נישט. די נומבער איז טו וואן טו סעווען עיט עיט סעווען טו וואן זירא, סעווען עיט טו טו וואן טו סעווען עיט עיט סעווען טו וואן זירא, מ'דארף אים אפקאלן און זאגן אז אונז זעמער מוחה, און נאכדעם טאמער האט עס אדורך גיין אין די קאונסיל דארף מען ארבעטן מיטן מעיאר ער זאל עס נישט דורכלאזן, אונז זענען נידריגע צאלקנער. געוואלט ארויף לייגן פון הרב ר' אברהם גאלדשטיין די רב אין סקרענטן ער איז א רב אין סקרענטן נישט די רב אין סקרענטן געוואלט ארויף לייגן א שטיקל א קליפ וואס ער איז מסביר וועגן די נטורי קרתא איך וויל מ'זאל אים אויסהערן.
איטס נאט אנלי דעט איטס דעט די איזראעליס די אלסא געט ביליאנס אוו דאלערס אוו העלפ פראם די יונייטעד סטעיטס טעקס פעיער דאלערס ביליאנס

ווען איך זאל קומען אין דיין הויז אריין, זאל אריינברעכן ביי די טיר בגניבה, און איך זאל דיר גארנישט טון שלעכטס, פארקערט איך זאל נוצן דיין פידל, איך זאל שפילן מיט דיין פידל א שיינעם לידל. וואס וואלסטו געטון? וואלסטו געקאלט די פאליס, רייט? שטעל דיר פאר, דאס איז שוין נחום ראזענבערגס, איך בין א איד, שטעל דיר פאר ווען א גוי קומט אריין צו דיר אין שטוב און ער טוט עס. יעצט איך רעד נישט פון די אלע גרים וואס דו ביסט מקרב, די אז זיי וואלטן עס געטון מסתם וואלסטו געזאגט אה, גיב די אדער טשיק. ווייסט וואס דאס מיינט? פארן עולם וואס זיי קענען נישט די אלע זאכן, יאשקע פאנדראק האט אונז אויסגעלערנט אז איינער געט דיר א פראסק אויף איין באק, סאו גיב אים די אדער טשיק, ער זאל דיר געבן אויפן צווייטן אויך א פראסק. למעשה, זיי האבן געהארגעט און געבלוטיגט אלע יארן אין יוראפ אידן, עס איז שוין גיב אים אנאדער טשיק, פארשטייסט? אלץ פול אויף בעלאוני די אלע זאכן, עניוועי, באט פאר די גיירים פון פארטא ריקא, יו וואד גיב אים די אדער טשיק. האו אבאוט נחום ראזנבערג? האו אבאוט סאמבאדי עלס פראם די סטריט? סאו פארוואס ביי דיר אין שטוב קען מען נישט אריינקומען און ביי די בארדער האלסטו אז מ'זאל יא אריינלאזן מענטשן? כ'האב ארומגעשיקט יעצט א קליפ פון איינעם וואס איז אויך געווען אן איליגעל אימיגרענט און האט געהארגעט זיין פרוי, עס איז דאך מערדערס רוצחים. יוראפ ווייסט דאך נישט וואס אהינצוטוהן מיט זיי. ס'איז דא אין נארוועגן האבן זיך אריינגערוקט דארטן אסאך פון די חברה זיי זאגן מ'קען נישט גיין אין די גאס מ'זאל נישט רעיפן א פרוי. דאס איז דאך בליעהל. און נאכדעם אז זיי ווערן קראנק דארף מען אונז באצאלן זייער האספיטעל בילס. אז זיי מאכן אָן א קינד ווי העוו טו פעי רייט. סאו אמעריקע האט א קוואוטע סיסטעם איך קען נאר אזוינפיל מענטשן אריינעמען א יאר. יעדע זאך גייט מיט א בודזשעט. איז דער רבי אין חדר האט געזאגט זייער א שיין ווארט און איך וויל זאלסט עס הערן. אז נישט יעדן געזעץ וואס אמעריקע האט געמאכט איז געמאכט רישעס צו טוהן פאר א איד ווייל אינדערהיים האט מען אויסגעלערנט אז יעדע געזעץ איז געוען געמאכט רישעס צו טוהן פאר אידן ס'קען זיין ס'איז אמת אויכעט. זיי האבן אויך געהאט א קוואטע סיסטעם, זייער קוואטע סיסטעם האט געארבעט אז ביז ס'איז נישט געשטארבן א איד האט מען נישט געטארט מאכן נאך א איד, זיי האבן געהאט אנדערע מינע קוואטע סיסטעמס, אבער למעשה אין אמעריקע זענען זיי נישט געמאכט אויף רישות, זענען געמאכט פאר סעיפטי, איז במילא דארפסטו זייער וואטשן וויאזוי דו פירסט זיך אויף אין דעם לאנד, ביקאז אפילו ס'איז דא דעמאקרעטס רעפאבליקענס, באט וואן טינג, וויער אלל גאווערנד ענד פראטעקטעד ביי די קאנסטעטושען. און ווי דאנט וואנט טו לוז דעט, און אפילו נישט פאר אברהמעלע גאלדשטיין. יעצט איז אויך דא א קליפ פון מעלבורנע רב, מען געזעגנט זיך פון אים די קהילה, דער פייגער טמא וואס ער איז, און ער פראבירט צו זאגן אפאר ווערטער אויף א מייק, ער קען שוין נישט, ער ער ער גייט אפפייגערן, ער איז שוין פול אוו קענסער. ער האט געלאזט אזא שיינע קהילה אזוי ביטערליך פאלן, מעלבורן האט אן אלטע פראבלעם געווען מיט זייערע רבנים, ס'איז געווען דער אשכנזי, געווען א גרויסע תלמיד חכם א וואוילער איד, ער האט אבער געהאט איין חסרון אז די רעבעצן איז געווען טויט משוגע, איז דעמאלס ווען זיי האבן געזוכט א רב ווען יענער איז אוועק, קודם האבן זיי געזאגט וועלן זיי נעמען א יאהר וויקעישן מ'מוז זיך אויסלופטערן, שפעטער ווען זיי האבן געזוכט א רב אן א ווייב אן א רעבעצן האט זיי דער עולם געזאגט זאלן נעמען א גלח, א גלח האט נישט קיין ווייב. למעשה, זיי האבן זיך גענומען דעם בעק, ער איז ארגער פון א גלח, א רשע, מרושע, אן עוכר ישראל, ימח שמו וזכרו, נישט ווייל ער האט געהאט א פראבלעם מיט רבי חיים מאיר, ער איז געווען פון די מורדים, איך האב מיט דעם נישט קיין פראבלעם, יעדער מענטש איז בארעכטיגט צו זאגן וואס ער וויל, וואס מיין פראבלעם איז געווען, איך בין דארט געזעסן און איך האב אים געזאגט אז מען האט מטמא געווען אזויפיל און אזויפיל מיידלעך, און דער רשע האט זיך נישט געמאכט וויסנדיג, פארקערט ער האט געזאגט ער לאזט נישט קיינעם מ'זאל מיטארבעטן, ברויך מען נאך האבן א גרעסערן רשע פון דעם? עטליכע מיידלעך האבן חתונה געהאט, זיי האבן זיך געגעט, אסאך האבן קיינמאל נישט חתונה, די דאקטוירים זאגן עס וואז סאטש א בעד אביוז, איך האב דאך גערעדט מיטן דאקטער אנגעהויבן האט זיך צו איך בין געווען דא אין אמעריקע און איך האב געהערט די גרויסע צרות וואס דארט איז געשעהן, האב איך אים אנגעקאלט האט ער געזאגט מען דארף גארנישט משתף פעולה זיין מיט די פאליס, ימח שמו דרעק, ער האט געהאלפן צוועלעף ביינאכט אז א טרעוול עידזשענט זאל עפענען דעם אפיס. מאכן זיכער אז חי לייפליין, מלכי לייפער, לויפט אוועק. דאס מעג מען. שפעטער ווען כ'בין אראפגעפארן אויף אוסטראליע האב איך געהערט אז ער איז א חזיר, הוא בעצמו חזיר. ער האט גענומען קינדער, גענומען יונגע בחורים, און זיי אראפגעצויגן די הויזן, און געזאגט איך וויל באקוקן צו עס האט שתי שערות וואס זאל קענען באקן מצות. זיי ברויכן נישט קיין שתי שערות ווייל זיי זענען נישט פון די פרעמד, און יעדער האט געוואוסט זיין בירטדעי. און יעדער האט געקענט זייער יום הולדת און ווען זיי האבן בר מצוה געווארן, און דו האסט קיין שום רעכט נישט געהאט דאס צו טון, מיר האט געזאגט איינער ער איז אראפ אינגאנצן פון אידישן וועג איך האב אים צוריק געברענגט, איך האב אים געזאגט דאנט לעט דיס האונט יו פאר די רעסט אוו יור לייף, פארשטייסט וואס דא איז געשען? איז דער געגאנגען און ער האט דאס געטון ממילא האט ער שוין געמוזט מיטארבעטן מיטן. אנדערנס ביזנעס פעקעדזש אויכעט ווייל מ'איז מכשיל יונגלעך מ'איז מכשיל מיידלעך איטס אלל וואן פעקעדזש דיעל כ'האב אים געזאגט ווער ס'האט אונז פיינט ווער ס'האט אונז געשטעלט אין חרם דער איז אליינס א חזר א מנוול. יעצט האט שרף קאלט מיך אן ער זאגט מיר זאלסט וויסן אז די רבי און דברי יואל האבן געוואלט אפאר מזרחי רבנים לייגן אין חרם און די רבי האט מורא געהאט האב איך געזאגט קודם כל יענע זענען ערנסטע רבנים נישט קיין איצעלע פימפ קענסט ביי אים האבן א הכשר כ'האב אמאל געזאגט כ'האב אים געזאגט כ'וויל עפענען א העם און עגס סענדוויטש ברעקפעסט זאגט ער פאר די רייט פרייז געב איך דיר א הכשר, במילא איז מען רעדט דאך פון א פאר שקצים, און נאכדעם זענען זיי אלע געווען מאלעסטערס, מ'האט יעצט געטראפן עלף פון די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן זענען שוין נחשד געווארן מיט אן אשת איש אויך, עניוועי, מיט אשת איש, מיט משכב זכר, עניוועי, נאכדעם האבן זיי מיך נישט גערופן, זיי האבן גערופן דעם רעבען, זיי האבן אים געווארנט, כ'האב געוואוסט ער זאל שיקן דעם סיגוטער, זיי האבן מיך נישט גערופן, זיי האבן מיך נישט געווארנט, מ'קען נישט לייגן שלא בפניו אויף א מענטש. און קיין חרמות, און נאכדעם כ'האב אייך שוין געזאגט ס'איז אינגאנצן נישט קיין חרם, שטייט דארט נישט כ'בין אין חרם, שטייט דארט גארנישט, שטייט דארט מ'זאל מיך נישט לאזן אין א שול דאווענען און מ'זאל נישט גיין מיינע ד' אמות, אבער שטייט גארנישט, שטייט נישט אז איך טאר נישט האבן עונה מיט מיין ווייב, שטייט נישט אז רויטן ביי א חרם איז דארף דאס שטיין, און שטייט נישט קיין סאך אנדערע זאכן, און די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ס'איז אמאל געווען א מעשה וואס איינער האט זיך געשלאגן צו צוויי רבנים און דער מונקאטשער רב איז געווען אויף איין זייט, איך ווייס נישט ווער ס'איז געווען אויף די אנדערע זייט, בקיצור יענער געגאנגען האט אים געגעבן א קללה ער וועט נישט מוציא שנתו זיין, ער איז געלאפן צום מונקאטשער רב כ'האב מיך אנגענומען פאר אייך, איך האב באקומען אזא קללה, זאגט ער דארפסט דיך גארנישט זארגן, וועסט נאר זען די לעצטע נאכט פארן יאר זאלסט אוועק פארן פון דיין הויז, ווייל טאמער עסטו נישט שטארבן וועלן זיי דיך הרג'ען די חסידים ווייל די רבי וועט בלייבן פארשעמט, אבער אזוי דארפסטו גארנישט מורא. און אונזער רבי האט אמאל געזאגט, דברי יואל האט געזאגט פאר איינעם ווען איינער קען נישט בענטשן קען ער שעלטן אויך נישט, סאו למעשה וואס איך וויל זאגן איז אז ס'איז נישט געווען אז כ'האב מורא געהאט פאר זיי, צו דאס וואס איך גיי נישט אין א שול דאווענען איז ווייל כ'האב מורא פארן חרם, כ'האב מורא פאר די רוצחים, כ'גיי נישט אנהייבן מיט זיי ווייל טאמער ח"ו ווי מען זאגט איך וועל פארלירן מיט זיי דעם פייט, דאן זאל איך פארלירן די גאנצע מערכה, אבער נישט וואס איך האב מורא פאר זיי, ס'איז א חרם געווען, ס'האט מיך גערופן, איצעלע פימפ, מען האט אים באצאלט אפאר טאלער, דער יצחק שטערן האט אים געזאגט מען מוז מיך אונטערברענגען, ווייל ער האט געוואלט זיך אננעמען פאר ר' מאטעלע, און איז געקומען סרול האגער וויזשניצער האט מיטגעשטימט, היינט טוט אים לייד, ער האט שוין געזאגט פאר אפאר, ער האט געזאגט פאר צוויי נאנטע מענטשן, מיט יעדן האב איך געמעגט אנהייבן, אבער נישט מיט נחום ראזענבערג, הע הע, דער דער מענטש לאכט פון מיר, ער.